א גוטן חול המועד סוכות תשע"ז, תהא שנת עקירת זנאים. באמת מיינע חשוב'ע צוהערער כ'האב שוין נישט געוואלט רעדן פאר הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה ווייל ס'איז קורצע טעג און ס'איז חול המועד, און יעדער דארף גיין מיט די קינדער חול המועד'יגן, און הושענא רבה איז מען דאך ביזי, מען זאל זיך באהעפטן צום אייבערשטן, אבער איך קען נישט, ס'פלאצט אויס, כ'האב געמוזט ברעכן מיין רגילות וואס כ'האב שוין נישט געוואלט, כ'מוז רעדן, ווי דער עולם ווייסט, איך געפין זיך דא אין צפת, אינטערעסאנט, כ'בין געגאנגען אין די שטאט, יעדער האט געוואוסט ווי איך בין, פרעג איך איינעם וויאזוי ווייסטו, זאגט ער האסט דאך געזאגט ביסט לעבן די מתיבתא, אזוי ווי דו שלאגסט דיך דורך מיט משה אלי' טייטלבוים, און האסט געזאגט אז זיין שווער האט די גמרות מתיבתא. איז במילא האסטו געזאגט אינטערעסאנט אז דו ביסט דא לעבן א פלאץ וואס הייסט מתיבתא, און יעדער ווייסט ווי דאס איז, אבער ניין, איך זעה מ'קען זיך נישט באהאלטן. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, אז איך בין דא ביי אונז, דארף מען דאך האלטן יום טוב שני של גליות, דארף מען דאך אן אנדערן דאווענען מיט אלעם, בין איך געגאנגען מאנטאג נאכמיטאג פאר א שפאציר, אז איך זאל אנקומען צו די אלט שטאט צפת, ס'איז א לאנגער וואק, און כ'האב דארט געקלערט, כ'על פרעגן ווי ס'דא א מנין פון יום טוב שני של גליות, טרעף איך דארטן איינעם און ער זאגט מיר ביי קעניג איז דא א מנין, זאג איך אים ביי קעניג קען איך נישט גיין ווייל פאריאר האבן זיי געזאגט אויב איך וועל קומען דארט דאווענען וועלן זיי מיך לייגן אויף א טהרה ברעטל, ווייל איך בין געווען דער וואס כ'האב צעבראכן די גאנצע קנעפל מאכער'ס חזערייקע. און זיי האבן זיך אפגעשיידט פון דעם פופציג זעכציג משפחות, און איך הער זיי האלטן שוין ביי הונדערט משפחות. ווייל ער איז אויכעט א גענגסטער. לערן דיך אויס, ברסלב איז נישט קיין חסידות, ברסלב איז א גענגסטעריי. דעטס אלל איט איז. בעלאנגסטו דארטן ראשו ורובו ושולחנו. אויב ר' לייזער בערלאנד קען בועל זיין דיין ווייב, דעמאלטס איז גוט. און טאמער נישט, באלאנגסטו נישט דארט. און די זעלבע איז מיט אלעם, מיט געלט, מיט אלעם. ס'איז נישט קיין חילוק, איך וויל אפילו נישט אריין. סאו די ערשטע מאל ווען כ'בין געווען דארט אין ראש השנה איז יעדער צוגעקומען נו קומט נעקסטעס יאר נאכאמאל קומט און קומט און כ'זאג להם וועיט א מינוט קודם די ראש השנה האט זיך נאכנישט אנגעהויבן כ'ווייס נאכנישט ווי צופרידן כ'זאל זיין וואס דער רבי האט געגעבן הבטחות פון דעם אלעם ווייס איך גארנישט איך מוז קודם זעהן וויאזוי מיר גייט עס געפעלן. איז במילא האב איך שוין געזעהן וואס דארטן טוט זיך יא ס'איז גארנישט איף יו דאונט בעליוו אין די האול נארישקייטן וואס זיי פארקויפן דען יור אוט עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק. יעצט האב איך מורא געהאט צו גיין דארטן דאווענען ווייל כ'האב נישט געוואלט האבן צוטון מיט גענגסטערס. האב איך געטראכט ביי מיר אזוי, שטייט אז תפילת ערבית איז א רשות, נו איז עס דען א רשות? ס'איז דאך א חוב, מ'מעג, אז מ'וויל מעג מען דאווענען אז מ'וויל נישט דארף מען נישט? וואס פאר מין ווארט איז דאס תפילת ערבית איז א רשות? האב איך געטראכט, אין אזא פאל ווי דא, מ'זאל מיך לייגן אויף א טהרה ברעטל. סתם אזוי מען זאל זיך מחויב מוסר נפש צו זיין פאר יעדע מצוה אויף תפילת ערבית, אה דאס איז א רשות, ווייל בפרט נאך קענסט דאך שטילערהייט דאווענען וואס דו דאווענסט און ס'איז נישט דא קיין הויכע שמונה עשרה וואס זיי זאגן אן אנדערן הויכע שמונה עשרה ווי אונז, ביי זיי איז שוין חול המועד און ביי אונז איז נאך יום טוב, עניוועי. למעשה בין איך געגאנגען ווייטער ביז כ'האב געטראפן אז ס'איז דא א פלאץ ס'הייסט טשארטקוב בארדיטשוב. דארטן איז דא א קארלבאך מנין. וואס דארט איז דא א יום טוב שני מנין. שוין אויפן וועג אהיים בין איך געווען שקוע ברעיוני צי איך זאל יא גיין א לאנגן וועג צי נישט, צי אפשר נאר בייטאג נישט ביינאכט, איך ווייס נישט, קארלבאך מנין, דאס געפעלט מיר עפעס נישט אזוי, דאך שלמה קארלבאך בעסיקלי געווען א חזיר פון די ערשטע קלאס, ער האט נאר א מזל אז אונז האמיר דעמאלטס נאכנישט געארבעט ווען נישט פיקט מען אים ווען אויף, עניוועי צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, אויפן וועג אהיים קומענדיג האב איך מיך געמוזט אראפזעצן אביסל, ס'איז געווען די ערשטן טאג יום טוב נאכמיטאג, און כ'האב מיך אראפגעזעצט ווייל ס'איז א לאנגער וועג, ס'איז שווערע בערג, ס'איז נישט אזוי ווייט דער וועג ווי ס'איז שווערע בערג מיט טאלן, און למעשה האב איך מיך אראפגעזעצט. איך רו מיך אזוי אפ, גייט דורך איינער מיט א הונט גרויס ווי א פערד, און גריסט מיר אזוי לעבעדיג מיט א היימישן אידיש, גוט יום טוב ר' נחום! אן א קאפל איז ער געגאנגען, ס'איז געווען ביי מיר ממש א שרעק צו קוקן ווער איז דאס? און ער איז געגאנגען מיט נאך א שותף אויך. צוויי חברה זענען געגאנגען, און זיי האבן מיר געגריסט. נאכדעם גיבט ער מיר א זאג, דו ווייסט דאך דער אלטער אזיאטישער מארמאר אשר וועגער זאגט מיר איבער א האלבן האטליין. פרעג איך אים און ווער ביסטו? זאגט ער מיר ווער ער איז. ס'האט מיך אזוי צו צושרויפט אז כ'האב נישט געגלייבט. ס'איז פון די חשוב'סטע פון וועמען אונז פארמאגן מיר אין די שטאט. טאטע, דער זיידע פון ביידע צדדים. שוין, פרעג איך דעם צווייטן ווער ביסטו? זאגט ער מיר ווער ער איז, זענען ביידע פון בארא פארק, און ווייסט דאך א ווארט פאר א ווארט, זענען מער ווי איגער מיר צו דערציילן זייער לייף היסטערי, דערציילט ער מיר, זיי האבן ביידע געלערנט אין בארא פארק אין אנדערע תלמוד תורה'ס, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל קודם כל די תלמוד תורה איז באוואוסט פאר חזיריי, און צווייטנס ווייל איך האב אים נישט מקליט געווען ווייל ס'איז געווען יום טוב, טאמער וועט ארויסקומען אז ס'איז נישט אמת געווען וועל איך מיך נישט קענען דיפענדן. ווייל זיי קענען יענעם אפצאלן, אבער ס'איז נישט אזוי וויכטיג, טאמער כ'וועל אים נאך טרעפן, איך בין דאך נאך דא, וועל איך אים מקליט זיין, חול המועד. עניוועי, דערציילט ער מיר וואס ס'איז געווען, ער האט געלערנט אין די און די תלמוד תורה, און דער רבי איז געווען אזא שוויין, אזא חזיר, ער פלעגט אים שטופן אין פיסק, ער זאל מאכן מציצה. דער אינגל האט צו אים געוויינט, רבי, איך פיל נישט אין דעם גארנישט, די שפריצט אריין אין מיר כמעט ווי איך דערשטיק מיך, האסט א קיילע קינג קינג סייז און נאכדעם. עטס קענטס הערן דא פארט א מיליטערישע פליגער דא איז אינמיטן די נאכט דא איז גרויסע צרות אין ארץ ישראל פארן מיליטערישע פליגערס דא כ'האף אז מ'גייט נישט באמבארדירן צפת. און אים זאגט ער איך קען מיר נישט אויסקלינען מיין מויל ס'דויערט נאך טעג זאגט ער עפעס נעם ליסטערין מיט אביסל מאוטוואש מיט אביסל ציין פעיסט זאגט ער עפעס קומט נישט ארויס סקלעבט זיך צו צו די גאמזן טעג נאכדעם שפיר איך נאך ווי דיין זרע איז אין מיין פיסק ער האט זיך ארומגעריסן מיטן רבי'ן אהער און אהין. קיינער האט אים נישט געגלייבט, ער איז געגאנגען ער האט פארציילט פאר די הנהלה, ווער האט אים דעמאלטס געגלייבט, קיינער האט נישט געגלייבט, און בסופו של דבר האט ער אזוי פיינט באקומען לערנען מיט אידישקייט, ער זאגט דאס איז געווען די תקנה פון רב שיע בן גמלא אז מ'זאל אריינלייגן אין יעדן כיתה איינעם וואס די רבי זאל אים קענען טוהן וואס מ'טאר נישט, ער איז אזוי צו צושרויפט פון דעם, ער וויל נישט וויסן דאס ווארט אידישקייט, ער וויל נישט וויסן ס'איז דא אזא מין זאך אפילו. ס'האט מיך אזוי צו צענומען, ווייל איך קען גראדע דעם טאטן זיינעם זייער גוט, איז כ'האב אנגעהויבן צו וויינען זייער, פרעגט מיך יענער וואס וויינסטו, זאג איך, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ווען דו כאפסט אן די מלמד די ערוה, און דו שפילסט דיך מיט אים ארום, און נאך דעם לאזט זיך אויס אז ער טוט וואס מ'טאר נישט, נו, ממילא ביסטו דאך דיר אליין שולדיג, אבער דו ביסט אזוי אינעסענט, דו האסט דאך אים נישט געטאטשט אפילו, ווי האט ער געמעגט טון אזאלעכע חזר'ישע זאכן, ס'איז דאך אזוי גרויליש. אזוי ווי איך בין אייביג מסביר, דאס איז אפילו נישט סעקס, ס'איז סתם געפייניגט א מענטש פאר גארנישט. נו, וואונדערט מען זיך נאך פארוואס דאס יונגל איז אזוי. האב איך געקלערט איך מוז מאכן א שטיקל האטליין, ס'קומט יעצט הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה. פארוואס זאל איך מאכן דעם האטליין? ווייל עטס ווייסט אז אין ירושלים האט מען מורא צו גיין אין די גאס, אן אראבער קען א שטעך טאן. דא אין למשל אין צפת. האט מען נישט אזוי ווייט מורא ווייל מען הערט נישט אז מען זאל שטעכן. דאס מיינט נישט אז מען דארף נישט אנקומען צום אייבערשטן, מען מיינט נאר אז דא איז נישט אזוי ברי היזקא. יעצט, מען דארף, מען האלט דא אין איין בעטן ביים באשעפער אז ס'זאל נישט געשען קיין מכשולות, מען האלט אין איין בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל נישט געשען קיין מכשולות און אזוי ווייטער. למעשה אין ירושלים בעט מען אן אראבער זאל נישט חלילה שטעכן צו כדומה, דא, למשל אין צפת פילט מען עס נישט אזוי ווייט. יעצט פארוואס זאג איך דאס? אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט אז ווען מען שיקט א יונגל אין חדר דארף מען זאגן א ספעציעלע תפילה צום אייבערשטן אז דיין זון זאל נישט געפעלן פארן מלמד. א מענטש ווייסט שוין היינט נישט וואס צו בעטן ביים אייבערשטן, ס'איז שוין אזא מין חרבן הדור אז ס'איז אנבעליוועבל. א יונגל גייט אינעסענטלי אין חדר וואס ס'איז דא א תקנות פון רב שיע בן גמלא, טאטע קען נישט מיטן לערנען. שיקט ער אים אין א חדר, זאל דער מלמד אזוי מיאוס מזיק זיין א קינד, ממש ס'איז א גרויל, און איך רעד צו דעם בחור, איך פרעג אים אפשר וואלסטו געוואלט חתונה האבן, זאגט ער ווי חתונה האבן, אין מיין לעבן נישט, איך קען נישט פיקטשערן אין מיין מיינד, זאגט ער אויב חתונה האבן האב איך חתונה מיט די דאגי, זאג איך אים דו קענסט גיין אין דזשעיל פאר טאטשן די דאגי ווי מען טאר נישט, זאגט ער חס ושלום, איך מיין צו זאגן איך ברויך נישט חתונה האבן, איך זאל זיין אזא בהמה ווי מיין טאטע, איך זאל ברענגען פלייש. פארן מלמד? ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, איך רעד ווייטער מיט די בחורים, זאגט ער מיר אזוי, ער האט דא, איך ווייס נישט קיין סאך, ס'איז דא מסתם פֿערציק בחורים נושרים פון וויליאמסבורג און פון בארא פארק, ס'דרייען זיך דא, ס'זענען אלע נעבעך פגעים, און ער זאגט מיר אז ס'איז דא אין ניו ארלינס האבן זיך חברים, דארט איז דא מסתם פֿופֿציק זעכציק פון די בחורים, און ער רעכנט מיר אויס נאך צענליגע פלעצער וואס כ'האב נישט געקענט אויפשרייבן ווייל ס'איז געווען יום טוב. ווי ס'איז אלץ דא בחורים פון וויליאמסבורג, פון בארא פארק, פון מאנסי, פון מאנרא. יעצט איך האב געוואלט פרעגן א שאלה. זאליקא, די פערד וואס דו ביסט מיטן ברייטן הוט, איך וויל דיך עפעס פרעגן. דו האסט א פראבלעם מיט פראנצויזישע קינדער? אונז האמיר דאך אנגעארבעט א חורבן, אונזערע קינדער דרייען זיך איבער אלע גאסן. דער בחור זאגט מיר נאך אזוי, לאמיך דיר מסביר זיין, ס'איז דאך א גליק אז אונז וויל מיר נישט חתונה האבן, אויב נישט כאפט מען דא אן אראבער, מ'מאכט אן אפאר קינדער, ממש ווייט פון אידישקייט. עניוועי. איך האב מיט זיי געכאפט א לענגערן שמועס, איך האב זיי בארואיגט, כ'האב אים צוגעטשטעלט צו מיין רב דארט ווי איך האב געדאווענט ביי עפעס א לאבאוויטשער, איך האב אים צוגעשטעלט, איך האב געזאגט קוק אהער, אין אמעריקע האט עטס אויכעט אלע גארביטש פון סאטמאר האט עטס אריינגענומען און אויפגעארבעט, עטליסט געטרייט אויפצוארבעטן, און יעצט דארפט עטס אויך טון די זעלבע, ווייל ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, דער רב דער לאבאוויטשער רב איז געווארן ערשטוינט. ער האט געזאגט כ'האב געהערט סגייט פאר אין די חדרים אבער איט שוד בי אין סאטש ע לעוועל? א קינד זאל נישט קענען האבן געקענט גיין אין חדר? עניוועי זאגט ער ס'איז א גליק אז אונז קען מען נישט חתונה האבן ווען נישט וואלטן געווען אראבישע קינדער געבוירן און די קינדער וואלטן געגאנגען אויסהארגענען אלע גאנץ כלל ישראל רחמנא לצלן דאס איז דאס איז געווען די איידיע פון האבן א חדר תקנות ר' יהושע בן גמלא עניוועי איך טריי צו טוהן פאר זיי וואס מען קען איך קען קיין סאך נישט טוהן אבער על כל פנים ס'איינע פון די זאכן וואס איך ארבעט דא. אז אזוי ווי ביי אונז איז דא א פערציג שעה קאורס ווען מען רעיפט א קינד מוז מען קענען אריינקומען אויב מען וואוינט ביז א האלבע שעה פון שפיטאל, ארבעט איך דא יעצט אז מען זאל עס דא איינפירן און זיי נעמען עס אן ווייל דער חורבן איז איום ונורא. די צווייטע זאך נעמען זיי אן אז מען דארף געבן העלפ פאר די קינדער אין א האספיטאל, מען דארף האבן סייקאלעדזשי, סייקייעטרי, און צוביסלעך פארט עס. אבער למעשה זאלט איר וויסן רבותי, א חורבן וואס אונז האמיר אנגעארבעט איז אנבעליוועבל, און עטס האטס נאך געוואלט אז דאס זאל ווייטער אנהאלטן, בין איך ענק מחיוב צו זאגן, אונז דארף מיר אויפשטעלן מוסדות פאר די קינדער, נישט פאר ספרדישע מיט רוסישע מיט כינעזער קינדער מיט ראצפעסער קינדער, מען דארף די אלע קינדער צוריק ברענגען אהיים, די אלע בענקען זיך אהיים, איינע פון די קינדער האט מיר געזאגט, מיין מאמע ווייקט דורך דעם קישן יעדע נאכט, זי קאלט מיך, זי, זאגט ער, אבער מאמיקע איך קען גארנישט טון, ווען מיין בלוט האט זיך געגאסן האט קיינער גארנישט געזאגט, יעדער האט צוגעלאזט. זאגט אים די מאמע אבער דו האסט קיינעם נישט געזאגט, זאגט ער פאר וועם איז געווען צו זאגן, ס'איז נישט געווען פאר וועם צו רעדן אפילו, און ווען מיין בלוט האט זיך געגאסן האט קיינער נישט געקערט. ער זאגט מיר ער איז ארויף אויף דראגס און ער איז שוין ריהעביליטעיטעט, ער איז שוין אראפ פון דראגס, יעצט טרייט ער טו סטעי אוט אוו טראבל, ווי לאנג ס'עט דויערן, איך וועל ענק זאגן ווי לאנג, עס די טענות און פירען מיט קומען פאר דעם, ס'איז נישט צום גלייבן. כ'בעט נאכאמאל יעדן איינעם, אויב מ'האט זיך מקבל געווען עפעס אויפן צוקומפט פון קומענדיגן יאר, דאמפ איט. און פארגעט אבאוט איט, זאלסט דיך מקבל זיין איין זאך, איך וועל רעדן מיט מיינע קינדער וועגן סעקשועל אביוז, און כ'וועל זיי יעדע וואך צוויי א פרעג טון, ביי די וועי איז עניבאדי באדערינג יו? דאס איז די גרעסטע קבלה וואס דו קענסט נאר אויף דיר נעמען. ס'איז מער ווערט דו זאלסט אויסזאגן זוהר יעדן יאר, און זאלסט אויסזאגן חק, און זאלסט אויסזאגן תהלים זעקס מאל א וואך, דאס אלעס איז קליין געלט, לגבי דעם וואס מען דארף וואטשן די קינדער, רבותי, טעיק איט פראם מי, איך הער מיך צופיל צאם, איי קנאו טו מאטש. יעצט געדענקטס אפשר אז פאריאר האב איך ענק דערציילט א מעשה, א קורצע מעשה, אז א קעניג האט אמאל חתונה געמאכט זיין טאכטער אויף א ווייט פלאץ, און ער האט געמיינט אז אלעס איז אין ארדענונג, שפעטער איז ער געגאנגען וויזיטן זיין טאכטער, האט זי געזאגט, טאטע ער איז א גענגסטער, א מערדער, ער טוט אפ כל מיני שלעכטס, ער הרג'ט, ער רצח'נט, ער טוט אלעס וואס מען טאר נישט טוט ער. און איך בעט דיך טאטע באפריי מיך פון דעם גענגסטער און פון דעם מערדער. קיצור ס'איז געווען די נאכט פאר די טאטע געדארפט אהיים פארן, האט זי אנגעהויבן צו וויינען, איך בלייב נישט דא, איך קען נישט דא בלייבן, ער איז א רשע, ער איז מיך מצער מיט אלעם. קיצור, זאגט די טאטע אבער איך זעה דאך ווען איך בין דא פירט ער זיך אויף גוט צו דיר, זאגט זי יא ווען דו ביסט דא מאכט ער א שאו, זאגט דער טאטע, אז אויב אזוי איך דא בלייבן קען נישט, ווייל איך האב צו פירן א גאנצע מלוכה, אבער איך וועל אים בעטן אז ער זאל קומען וואוינען אין מיין לאנד, ווייל איך זעה אז אין פראנט פון מיר האט ער דרך ארץ פאר דיר. און אזוי איז געווען. איז דאס איז א משל, דער אייבערשטער קומט אראפ און ער קוקט צו ווי אזוי מען פירט אפ די הייליגע טעג, מען איז ממש דוגמת די מלאכים, יום כיפור מיט אלעם, און דאס איז דער צאמשטעל פון די נשמה און די גוף. הייבט אן די נשמה צו שרייען, רבונו של עולם איך קען נישט נאך אזא יאר מיטמאכן, זאגט דער אייבערשטער איך זעה דאך אבער ווען איך בין דא אין די הייליגע טעג פירט ער זיך דאך אויף גוט, יא אבער דאס איז נאר א שאו, דו גייסט אוועק איז ער צוריק די זעלבע רשע, זאגט דער אייבערשטער איך וועל אים נעמען צו מיר אין מיין קעניגרייך און דאס איז די סוכה וואס דער אייבערשטער זאגט טויש דיר דיין געוואוינהייט מיט אלעם קום אריין אין א נייע עטמאספעיר און דעמאלטס הייבט זיך אן דער מענטש אויפצופירן גוט. יעצט וועל איך ענק זאגן א משל פונקט פארקערט. ס'איז דא א משל, דער משל ווערט געברענגט פונעם קדושת יום טוב, ס'איז געווען אמאל א זון האט זיך פארזינדיגט פארן טאטן, האט דער טאטע געהאלטן אז מען דארף אים אוועק שיקן, דער טאטע איז געווען א קעניג, מען האט אים אוועק געשיקט, און יעדער האט פון אים געלאכט, דיין טאטע האט דיך ארויס געווארפן, און מען פלעגט אים געבן א הארד טיים, מען האט אים געגעבן שמוציגע קליידער מיט אלעם, און ס'איז געווען א מורא'דיגע ירידה, נאכדעם איינמאל האט ער געהערט אז זיין טאטע גייט קומען וויזיטן די שטאט, איז ער געגאנגען און האט זיך געבעטן אז מען זאל אים געבן שיינע קליידער, און ער האט זיך אנגעטון מלכות'דיג, און ער קומט אריין צום טאטן, און דער טאטע זעט, אה, ער האט זיך גוט אויסגעלערנט דא, לאמיך אים לאזן דא, ער זאל ווייטער אביסל זיך לערנען. הייבט ער אן צו וויינען, טאטע, ס'איז נאר א דזשאוק, ס'איז נישט מיינע קליידער, איך גיי דא מיט צעריסענע קליידער, און מ'איז מיך מצער בייטאג און ביינאכט יעדער, איך בין דאך דעם קעניג'ס זון, לאז מיך נישט דא ווייל איך קען אזוי נישט בלייבן. זאָגט דער קעניג, איך זע דיך, ביסט אַזױ שײן אָנגעטאָן מיט אַלעם. זאָגט ער, טאַטע, דאָס איז נאָר יעצט, װײַל דו ביסט דאָ. די זעלבע, די נשמה קומט זיך צאַם מיטן גוף. איז אַ גאַנץ יאָר איז עס פול מיט צרות, זײ הרגענען זיך און זײ רײַסן זיך. עס קומט יעצט די הײליגע טעג, טוט זיך יעדער אָן מלכותדיק, און דער אײבישטער קוקט אָן, אָ, כ'האָב געמאַכט אַ גוטן שידוך צװישן דער נשמה און דעם גוף. קוק, זײ אַרבעטן זיך אױס מוראדיק גוט. הײבט אָן דער מענטש צו שרײַען, רעדן, הײליגער באַשעפֿער, ס'איז אַ דזשאָוק, ס'איז אַ פֿעיק! ס'איז נאָר יעצט! ס'איז ווייל ס'איז די הייליגע טעג, זאגט דער קדושת יום טוב, וועגן דעם נעמט מען אראפ דעם רינגעלע פונעם לולב, און דאס זאגט מען פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, דער לולב איז שיין צוגעבינדן, מיר נעמען אים אראפ, מיר טוהן מיר אים אויס, דאס זעלבע, טוה אונז אויס אונזערע יום טוב'דיגע קליידער, אונז זעמיר דאך אזוי אין דער ערד, וואס אונז האבן אנגעארבעט א חורבן, העלף אונז! דאס איז דער ענין פון הושענא רבה. ווען מען נעמט אראפ די רינגלעך, מען דארף שטארק בעטן ביים אייבערשטן, מען דארף בעטן מען זאל ניצל ווערן פון די אלע פגעים רעים, זאלן נישט נאכלויפן אונזערע קינדער און אונזערע אייניקלעך. יעדער קומט אריין אין שול מיט די מלכות'דיגע קליידער, באט עט די ענד אוו די דעי, נאך אלעמען, די חברה זיצן און לאקערן אויף אונזערע קינדער און אויף אונזערע אייניקלעך, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן פונקט ווי אן אראבער זאל נישט אריינשטעכן איינעם א מעסער אין רוקן אדער אין בויך אדער אין הארץ. זאל א חזיר נישט אריינשטעקן אן ערוה צו אונזערע קינדער נישט אין מויל און נישט אינעם אחר און נישט טאטשן די קינדער און נישט ער זאל מאכן מציצה פאר אונזערע קינדער עס איז דאך אזוי עקלדיג די מיני תאוות וואס זיי טוען מיט אונזערע קינדער דזשאסט ביקאוז דער סמאל דעי טעיק עדווענטידזש פוי! יעצט קומט אזא הייליגע טאג. הושענא רבה, ס'שטייט אין מגילת אסתר קפיטל ח' פסוק ב' ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי, די חתימה איז אין טבעת המלך, און דער אייבערשטער זאגט דארטן וחתמו בטבעת המלך, און איבעראל וואו ס'שטייט המלך מיינט מען דעם אייבערשטן, דאס איז מלך מלכי המלכים, ווי דער אייבערשטער געבט א כח פאר יעדן איד וואס ער טוט תשובה, ער זאל זיך אליינס פארשרייבן א גוט געבענטשט יאר, אבער מען מוז תשובה טון. און דער אייבערשטער זאגט, כתבו על היהודים וחתמו כטוב בעיניכם, יעדער איד זאל זיך אליינס שרייבן וואס ער נעמט זיך אונטער און וואס ער וויל, און וועגן דעם נעמט מען אויך אראפ פונעם לולב נעמט מען אראפ דעם טבעת, דער טבעת דאס איז די חתימה, צו ווייזן אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א גוטע חתימה הושענא רבה, אלעס גיבט דער אייבערשטער איבער פאר אונז, פאר יעדן מענטש לויט זיין תשובה. יעצט דער הייליגער ראפשיצער רב פלעגט זאגן, ס'זאל זיין יהא רעוא ס'זאל זיין די ווילן פון אייבערשטן, ער זאל אונז צושטעלן א גוט יאהר פאר אלע אידן מיט א לעכטיג קוויטל מיט גרויסע אותיות, וואס מיינט דאס? אז אפילו פרויען און עם הארצים זאלן עס אויך קענען ליינען, ווייל אמאל אלעס איז דאך חסד אבער אמאל זעהט מען עס נישט. מיט דעם טייטשט מען מודה אני לפניך, מען זאגט שבת פרייטאג צונאכטס פארן טיש על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי, וואס איז דער כל בני ביתי? ווייל דער אמת איז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט דאס איז חסדים, אבער אמאל בני ביתי זעהט עס נישט אזוי ווייט ווייל זיי האבן נישט די אמונה צו כדומה, איז בעט מען דעם אייבערשטן ס'זאל זיין אזאלעכע חסדים אז ס'זאל זיין עמי ועם כל בני ביתי. נאכדעם קומט א יום טוב ווי שמיני עצרת, דער הייליגער רמבן ברענגט אין פרשת אמור, פארוואס דארף מען נישט נעמען אן אתרוג שמיני עצרת, זאגט ער אזוי, אבל בשמיני אינו צריך נעמט מען נישט קיין אתרוג כי הוא עצמו הדר דער טאג שמיני עצרת איז אזוי שיין דאס איז דער שענסטער טאג פון גאנצן יום טוב, יעצט אין זוהר הקדוש אין חלק א' דף ר ח עמוד ב' שטייט אויפן פסוק ולא עמד איש אתו, ס'איז קיינער נישט געשטאנען דארטן בהתודע יוסף אל אחיו, דאס איז אין בראשית קפיטל מ ה פסוק א', זאגט דער זוהר הקדוש סודות נוראים, אין די צייט ווען דער אייבערשטער איז זיך מייחד מיט אידן קענען קיין שום אומות עולם נישט שטיין דארטן און נישט צוקוקן דאס, וועגן דעם שטייט ביום השמיני עצרת תהיה לכם, ווייל דעמאלטס איז דער אייבערשטער אינאיינעם מיט כלל ישראל, יעצט דער שפת אמת, אין יאר תרל ב דיבור המתחיל ח' ימי זאגט ער אז די קדושה פון שמיני עצרת איז אזוי ווי עס וועט זיין לעתיד לבוא, און דער חינוך אין מצות סימן שכ ד זאגט אז די טעם פארוואס מען נעמט נישט קיין לולב אין שמיני עצרת ווייל דער טאג פון שמיני עצרת איז כולו לשם, קומט יעצט אזא הייליגע טאג רבותי לאמיר עס אויסנוצן יעצט דער עולם. אין שמיני עצרת בפרט שמחת תורה, דא איז עס איין טאג, הייבט מען אן צו מאכן אביסל חוזק, מען ווארפט אויפן בעל תפילה האנטוכער, וויל ענק זאגן זייער א שטארק ווארט דער שם משמואל ברענגט, אין שמחת תורה יאר תרע ג ברענגט ער פון זיין רעבן ר' חנוך העניך הכהן הגדול פון אלעקסאנדער, סאנדערע רבי אז אין זייער אסאך פלעצער זאגט מען נישט קיין ברכת כהנים שמחת תורה, אבער וויבאלד שמחת תורה ליינט מען דאך וזאת הברכה אשר ברך משה אז משה רבינו בענטשט די אידן, פעלט נישט אויס אז די כהנים זאלן דארפן אויכעט בענטשן די איד? פרעגט דער שם משמואל אויב אזוי זאל מען קיינמאל נישט. גיין דוכענען פארוואס? ווייל די ברכות פון משה רבינו בלייבט דאך אויף אייביג, איז ער מחדש א מורא'דיגע זאך אז בשעת מען ליינט וזאת הברכה אשר ברך משה קומט משה רבינו אריין אין יעדן שול און ער בענטשט איבער זיינע ברכות, און ממילא זאל יעדער פארשטיין די הייליגקייט פונעם טאג און אז מען זאל נישט ווארפן האנטוכער און מען זאל זיך נישט ארומשפילן מיט נארישקייטן. יעצט, דער הייליגער ר' משה'לע קאזשניצער זאגט, ער זאגט מורא'דיג. ניק. שמיני עצרת הייסט א רגל און ס'הייסט אויך עצרת. זאגט ער אפילו א מענטש האט נישט געמאכט הושענא רבה א געהעריגע הכנה און ער איז געבליבן נעבעך אן גארנישט און ס'קומט יעצט שמיני עצרת זאגט דער אייבערשטער איך רוף דאס אן עצרת איך האלט אויף איך האלט אויף אלע שלעכטע זאכן פונעם מענטש און איך געב אים נאך א טשענס אז שמיני עצרת זאל ער כאטש תשובה טון. וועגן דעם שטייט אויכעט. אז שמיני עצרת זאל מען דאווענען מיט מנין, ס'איז איינער פון די פאר טעג וואס א מענטש זאל זייער אבאכט געבן אז ער זאל דאווענען מיט מנין, אזוי ווערט געברענגט אין שפתי צדיק אז ער האט עס נאכגעזאגט פונעם הייליגן חידושי הרי"ם פונעם הייליגן רבי ר' בונם פון פשיסחא אז שמיני עצרת זאל מען זיכער זיין אז מען דאווענט מיטן ציבור און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אפהאלטן אלע שלעכטע גזירות, מען קען עס נאך אפהאלטן. יעצט לחם איז אויך די אותיות מלך. מען קען נאך מקבל זיין די מלכות שמים שמיני עצרת וועט דער אייבערשטער מוחל זיין אלעס וואס איז געווען ביז יעצט און דאס איז דער ענין פון שמיני עצרת און מען בעט אויכעט אויף גשם, גשם מיינט רעגן, גשם מיינט פרנסה, און לחם מיינט נאך לכם לכל צרכיכם ברענגט די גמרא אין מסכת ביצה, אלעס וואס א מענטש ברויך קען מען נאך יעצט אויסבעטן, סאו דאס זענען די דריי טעג וואס אונז האמיר יעצט וואס ס'קומט. הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה, אין ארץ ישראל איז דאס נאר צוויי טעג, ס'איז הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה אינאיינעם, און מען זאגט אויכעט אין שמיני עצרת זאגט מען מזכיר נשמות, כ'האב ענק שוין געזאגט, מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק, די עלטערן קומען פון יענע וועלט קוקן וויאזוי די קינדער גייען אנגעטון, צו זיי גייען צניעות'דיג, צו זיי פירן זיך אויפן אידישן וועג, און טאמער יא גייען זיי צוריק מיט גאזאלין, זאלן קענען פארן העכער, און טאמער חלילה נישט, וויל איך ענק נישט מסביר זיין דעם צער וואס עלטערן האבן. סאו ווען יעדע פרוי גייט צו מזכיר נשמות, זאל זי גיין אנגעטון צניעות'דיג און זאל זיך אונטערנעמען אז טאמער זי גייט נישט א גאנץ יאר בצניעות זאל זי יעצט אנהייבן צו גיין בצניעות. און מען דארף אויך תשובה טון אויף די אלע עבירות בין אדם לחבירו, מען דערציילט אז מען האט אמאל געפרעגט דעם חפץ חיים וואס איז די סוד פון די הקפות, האט ער געזאגט אז ביסט דאך צוגעדעקט מיטן טלית און יעדער טאנצט דאך מיט דביקות מיט די ספר תורה זאלסטו אבאכט געבן זאלסט נישט ארויפטרעטן אן אנדערן אויף די פיס. ווייל ווען דו טרעטסט ארויף אויף יענעם, וועסט דאך נישט וויסן וועם איבערצובעטן, ווייל מ'איז דאך צוגעדעקט מיטן טלית, זאגט ער, דאס איז די סוד פון די הקפות. דאס מיינט צו לערנען א גרויסע זאך, רבותי, ביי אונז, דאס ענין פון בין אדם לחבירו איז דאך אזוי ביליג, וועגן דעם איז די גאנצע סעקשועל אביוז אויך ביליג, ווייל אויב מ'קען יענעם באליידיגן באעוול'ן און ס'שטערט גארנישט און קיינער זאגט גארנישט, נו, מילא האסטו יענעם באעוול'ט סעקשועלי אויך, ס'איז אנבעליוועבל דעם חורבן וואס מ'האט אנגעמאכט. יעצט אין אבני נזר ווערט געברענגט אז די גאנצע טעג פון סוכות ברענגט מען פרים נאך און נאך און נאך, שמחת תורה וואס איז שמיני עצרת ברענגט מען נישט נאר איין פר, זאגט ער ווייל פאר ס'גייט שוין אוועק דער יום טוב זאל מען זיך איין קלייניגקייט אננעמען אויף זיך, גייסט צו פיל דאס ברענגען זיבעציג פרים און אזוי און אזוי עט די ענד אוו די דעי עט עס פלאצן, א קלייניגקייט. דער ישמח ישראל ברענגט א שיינע משל אז א שניידער האט צאמגענייט זייער א שיינעם קלייד, נאר ער האט פארגעסן די לעצטע צוויי, ע, פאדעמער צאמצובינדן, איז אוואדע וועט זיך דאס מיט די צייט אויפרייסן, איז מען דארף א קלייניקייט און מיט דעם זאל מען זיך האלטן, אבער דאס איז זיכער ביז ווילאנג די אלע מלמדים וועלן נישט צאמשטעלן א געהעריגן פאנד צו ראטעווען די בחורים, און זיי וועלן נישט איבערבעטן די בחורים, און זיי וועלן זען אז ס'זאל נישט געשען ווייטער די אלע חזיר'ייען, ביז דעמאלטס. האלט עטס נאך פאר תשובה טון ווייל מ'האט אזוי מין אומגעברענגט כלל ישראל פאר גארנישט? ס'דא אמאל איינער מאכט ביזנעס מיט א צווייטן, מאכט א לאנגע צייט ביזנעס, איך פארקויף דיר, דו פארקויפסט מיר, פיין, ויהי היום אמאל זעמער שוין אזוי היימיש אז כ'האב יענעם גוט בא'גנב'עט, ש, מאכט זיך א מענטש א חשבון, ארייט, הער אויס, ער האט געמאכט אסאך געלט אויף מיר, ע, איינמאל מעג איך דאך צוריק מאכן אויף אים. צו ס'איז אויסגעהאלטן צו נישט, ס'איז זיכער נישט אויסגעהאלטן, אבער ס'איז כאטש דא א טעם פארוואס ער האט זיך מורה היתר געווען. די קינדער האבן קיינמאל נישט געטאטשט דעם מלמד, זיי האבן נישט געוואלט האבן צו טון מיט דעם מלמד, וואס פאר א גוט יאר האט עטץ געהאט א רעכט די קינדער צו טאטשן און מצער זיין? און דאס איז די שווערסטע עבירה, עטץ עטץ ענק נישט קענען מוחל זיין די עבירה. און דער אייבערשטער וועט עס ענק זיכער נישט מוחל זיין. שוין, יעצט לאמיר טון צו דער זאך, און נישט אינזינען האבן די צרפת'ער קינדער, נאר אינזינען האבן אונזערע פגמים איבער די גאנצע וועלט. יעצט קומען אריין די לעצטע טעג פון סוכות. ס'איז זייער הייליגע טעג, איך האב ענק שוין געזאגט, די גאנצע עבודה פון ראש חודש אלול ביז יעצט, אלעס גייט אריין אין די לעצטע צוויי טעג, אין שמיני עצרת און אין שמחת תורה. עס איז די גרעסטע זאך וואס איז דא. אונזער עבודה האט געמאכט אז ס'זאל זיין א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. איז דארף מען עפעס מיטנעמען פון דעם יום טוב. די ערשטע זאך דארף מען וויסן אזוי, ס'שטייט אין צמח צדק אין די ליקוטים אות ג', אז ביי שופר שטייט תקעו בחודש שופר. ביי יעקב אבינו אין בראשית קאפיטל ל"ב, פסוק כ"ו שטייט. ותקע כף ירך יעקב, די אותיות תקעו איז די זעלבע ווי ותקע. וואס קומט עס צו לאזן הערן אז מיט דעם שופר קען מען מתקן זיין אפילו די פגמים וואס מען האט פוגם געווען מיטן ירך, דאס מיינט מען מיט גילוי עריות, און נישט נאר דאס, ס'איז זייער שווער פורש צו זיין פון גילוי עריות דורך דעם הייליגן יום טוב ראש השנה מיט די תקיעות, און יעצט קומט די אויסלאז פון ימים טובים, די שבעה רועים מיט דורך יוסף און דוד, דאס איז יסוד און מלכות, איז קען מען דאס אלעס מתקן זיין. נאך מער, אין ספר פלא יועץ ווערט געברענגט, אז אפילו איינער וואס איז א חוטא ומחטיא את הרבים קען תשובה טוהן בשעת די תקיעת שופר, און די זעלבע איז אויך יעצט, דאס איז די אויספיר פון די גאנצע הכנה פון די הייליגע טעג, קען מען יעצט תשובה טוהן. יעצט אונז ווייס מיר אז מ' אסאך זאכן פון תקיעת שופר פון ראש השנה לערן מיר ארויס פון תקיעות פון יובל, יעצט דארף מען לכאורה פארשטיין, תקיעות היובל איז געווען איינמאל אין פופציג יאהר, און אויך בית דין האט עס געמוזט בלאזן און נישט סתם א מענטש. און בסך הכל האט מען עס געבלאזן איינמאל אין פופציג יאר אין איין תקיעה, טוט! מה שאין כן תקיעת שופר בלאזט מען יעדעס יאר און מען בלאזט מאה תקיעות און נאך מער און מער, יעדער האט זיך זיינע חשבונות, איז ווי אזוי איז דאס אז פון. תקיעות, פון יובל לערנט מען ארויס אסאך זאכן צו תקיעות שופר, ווייל אין דעם שופר, הגם ס'איז מעורר אז דער אייבערשטער זאל זיך אויפשטעלן מכסא הדין לכסא רחמים און ס'איז מעורר תשובה, און אזוי ווי דער רמב ם זאגט אז ס'איז מרומז אין פסוק עורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם, באמת ליגט אבער דא אזא באהאלטענער סוד, פשוט אזא, מען קען עס נישט משיג זיין. ווען מען האט געבלאזן דעם שופר פון יובל זענען טויזענטער און טויזענטער קנעכט ארויסגעגאנגען לחירות, טויזענטער און טויזענטער פעלדער זענען צוריקגעגאנגען צו די בעלי בתים, צו די ערשטע, און דאס אלעס איז געשען מיט איין תקיעה. למעשה. אונז דארפ'מיר זיך אויסלערנען אז אין די תקיעה, ווייל איך לערן דאס ארויס פון. תקיעת שופר פון יובל ליגט אריינגעלייגט אז יעדער קען ארויסגיין צוריק צו זיין זאך וויאזוי דער אייבערשטער וויל אז זיין נשמה זאל זיין און נישט צו זיין געוואוינהייט און אלע פעלדער דאס מיינט מען אלעס וועט צוריקגיין אזוי ווי עס דארף צו זיין דער אייבערשטער וועט אלעס מאכן אז ס'זאל ווערן מתוקן אלעס וואס דער מענטש דארף טון איז ער דארף זיך גומר בדעת זיין אז ער גייט אנהייבן א נייע לעבן. יעצט איך בין דא אין צפת, כ'האב געטראפן דא א יונגערמאן, ער זעט איך גיי אין די גאס, איך הער עפעס אויפן טעלעפאן, פרעגט ער האסט שוין געמאכט דיין האטליין? ס'איז געווען ערב סוכות, זאג איך אים יא ס'איז שוין געמאכט, קענסט עס אויסהערן, שוין. נאכדעם שטעלט ער אפ די קאר און ער זאגט איך דארף דיר עפעס זאגן, פרעג איך אים וואס דארפסטו מיר זאגן? זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך הער דיך אויס שוין אסאך יארן, איך בין שוין געווען אינגאנצן אראפ פון אידישן וועג, ממש אינגאנצן אראפ. כ'מיין איך פיר מיך אידיש, ער ער וואוינט אין ווילימסבורג צו בארא פארק, כ'מיין די קינדער מיינען איך בין אידיש, מיין ווייב מיינט איך בין אידיש, אבער מסתם צוואנציג יאר זיכער האב איך נישט אנגעטון קיין תפילין. כ'האב געהערט פון דיר פאר א יאר, דו האסט געזאגט אז א מענטש זאל מיט א קלייניגקייט אנהייבן, האב איך דעמאלטס געזאגט למשל לייגסט נישט קיין תפילין, הייב אן איינמאל א וואך, איינמאל א וואך איז דאך נישט שווער, זאגט ער כ'האב אנגעהויבן איינמאל א וואך. כ'האב געלייגט אינדערהיים תפילין, נאכדעם איז מיר געווארן זייער אומאנגענעם, ווייל די ווייב זעהט איך טוה עס אן, איך טוה עס אויס, די קינדערלעך האבן געזעהן, סא איט דזשאסט דידנט לוק גוד, האב איך מיך מיישב געווען, ווייסטו וואס, כ'וועל גיין אין שול, אין שול איז דא אזויפיל מניינים, כ'פלעג עס אנטוהן אויף איין עק און אויסוואקסן אויפן צווייטן עק, שוין, נאכדעם האב איך זיך מיישב געווען, ס'איז זייער גוט צו גיין אין א שול, מ'הערט יהא שמיה רבא, כ'האב שוין אנגעהויבן צו זאגן קריאת שמע אויכעט, בקיצור, ס'איז געווארן דערפון אז ברוך השם, איך לייג היינט יעדן טאג, תפילין און איך דאווען דאס גאנצע דאווענען פון מה טובו ביז נאך עלינו זאגט ער איך מוז דיר מורא'דיג באדאנקען ווייל איך האב געזאגט פאראיאר און איך גיי עס איבערזאגן נאכאמאל ס'איז געווען אמאל איינער געקומען צו זיין רבי'ן רבי איציקל פעטערבורגער און געזאגט איך וויל אויף מיר מקבל זיין איך ווייס עלעלוואו ער ווערט ווילד זאגט ער לאמיר דיר זאגן טראכט דורך פונקטליך א זאך וואס ד'עסט קענען איינהאלטן א גאנץ יאר, נישט ד'עסט מקבל זיין און עסטו ווערן פארלוירן. האט ער געזאגט, רבי איך האב עפעס, איך ווייס וואס איך וויל מקבל זיין זיך צו קענען איינהאלטן א גאנץ יאר, זאגט ער, פון דעם זאלסטו אראפ נעמען העלפט, און מיט דעם זאלסטו אנהייבן, דעמאלטס האט עס א קיום. די זעלבע אויך, דעמאלטס וואס כ'האב עס געזאגט, האט מענטשן אנגעהויבן, דו ביסט א שייגעץ א רשע, זאגסט יענעם נאר איינמאל א וואך זאל ער לייגן תפילין, זאג איך אים, ער האלט נאך ביי גארנישט, און למעשה האט עס אים צוגעברענגט, און איך בין זיכער אז אסאך מענטשן האט עס צוגעברענגט, ווייל אז דו הייבסט אן גראד ווילד, עסטו נישט אנקומען אין ערגעץ. איי מען מוז לייגן יעדן טאג תפילין? איז נישט אז איך האב געגעבן דעם היתר, נאר אויף אנצוהייבן איז דאס גוט, ער איז דאך א חולה רוח און א מענטש וואס ער לייגט נישט קיין תפילין, און במילא האב איך מיך מיישב געווען קודם זאל ער עפעס טון. יעצט ווערט געברענגט די ספר תולעת יעקב, ס'איז א קבלה ספר, און דער ספר סדר היום ברענגט עס אויך צו, אז מען הייבט אן ביים דאווענען על כן נקוה לך ראש השנה, דארטן ביי מלכות זכרונות שופרות. און אויך יעדן טאג זאגט מען ביי עלינו על כן נקוה לך, זאגט ער די אותיות די ראשי תיבות פון על כן נקוה דאס איז עכן. יעצט די גמרא זאגט אז עכן האט עובר געווען אויף אלע הארבסטע עבירות וואס איז דא, אזוי אין די גמרא סנהדרין דף מ"ד עמוד א', יעצט פארוואס הייבט מען דאס אן מיט מלכיות און פארוואס זאגט מען דאס יעדן טאג? צו לאזן הערן אז סיי ראש השנה און אפילו א גאנץ יאר געט דער אייבישטער רשות אפילו פארן ארגסטן איד אז ער זאל אים ממליך זיין אויף זיך, נעמט אים דער אייבישטער אן אזוי ווי ער האט קיינמאל ווען נישט געזינדיגט, ווייל דער אייבישטער איז זיך ממציא פאר אלע זיינע קינדער יהיה מי שיהיה און ער האפט אז ער וועט תשובה טון. וועגן דעם זאל קיינער נישט זאגן כ'האב שוין אזוינפיל געזינדיגט, כ'האב אזוינפיל געזינדיגט, מען זאגט אויף ענגליש דזשוין די קלאב, אלע האלט מיר ביים זעלבן, און דער עיקר איז מען זאל דאווענען, מען זאל זאגן די ווערטער, וויפיל מען האט אינזין וויפיל נישט, מען דארף זאגן די ווערטער, ס'דא אינגעלייט וואס זאגן זיי קענען נישט מכוון זיין מצמצם זיין, ס'איז געווען אמאל אזא משוגענער אביסל האט אים געפעלט א שרויף, ער האט אלץ מורא געהאט אפשר האט ער נישט גענוג געטוהן, בקיצור ער האט געגאנגען פאר ער האט מקדש געווען די פרוי, האט אדורך געלערנט גאנץ הלכות קידושין מיט אלע שיטות, זאל יוצא זיין לויט אלע שיטות. ס. אזוי גראד נאכדעם ווען ער האט גענדיגט מקדש זיין מ'איז שוין אריין אין יחוד שטיבל איז ער געווארן זייער מרה שחורה'דיג ער האט געזאגט פארן רב דארט כ'האב מורא אז כ'האב עפעס איין שיטה נישט יוצא געווען ווייל כ'האב דאס נישט אינזין געהאט בשעת די קידושין האט דער רב געזאגט אים הער לאמיר דיר עפעס זאגן אפילו דו וואלסט ווען אינזין געהאט הרי את מגורשת, אבער געזאגט האסטו הרי את מקודשת, איז עס קידושין דאורייתא, און זי איז אן אשת איש לכל הפוסקים, און טאמער ווילסטו זי גט'ן מוזטו איר געבן א גט אזוי ווי מען דארף א כשר'ן גט, האט ער זיך געכאפט און ער האט געלאכט, יא ביסט גערעכט, עטס דארפטס אלע פארשטיין, מען קומט אין דאווענען וויפיל מ'איז מכוון איז נישט וויכטיג, איטס אירעלעווענט, זיכער ס'איז בעסער אז מ'איז מער מכוון, באלד וועט איינער זאגן איך האב געזאגט מ'דארף נישט מכוון זיין, אבער טוה וויפיל דו קענסט, זאג די ווערטער. זיי דערציילן א מעשה, ביי ר' אהרעלע בעלזער, ס'איז געווען אמאל א חסיד, איז אריינגעגאנגען צו אים, ער האט געזאגט אז אזוי ווי ער איז א בעל תוקע וויל ער אז די רבי זאל אים אויסלערנען די כוונה פון די תקיעות, האט ער אים געזאגט אזוי, די כוונה איז אז דער אייבערשטער האט געהייסן בלאזן, ס'איז מצות עשה דאורייתא, רחמנא אמר תקעו, דאס אז דו ביסט א בעל תוקע, דאס זאלסטו א גאנץ יאר געדענקען, ראש השנה. זאלסטו נאר בלאזן. א גאנץ יאר זאלסטו געדענקען אז דו ביסט א בעל תוקע. האט בעלזער רב געזאגט, דאס איז פשט אין פסוק אין ויקרא קפיטל כ"ג פסוק כ"ד, שטייט זכרון תרועה, דאס איז עפעס זכרון, און דו זאלסט געדענקען א גאנץ יאר אז דו ביסט א בעל תוקע, אבער ראש השנה דארף מען בלאזן געהעריג. איז די זעלבע דא אויכעט, ס'גייט אוועק אזא הייליגער יום טוב, דארף מען זיך אביסעלע צאמנעמען, מיט וואס גיי איך אוועק פון דעם יום טוב? וואס גיי איך טון דאס יאר וואס איך האב נישט געטון ביז יעצט? א קלייניקייט, נעם אויף דיר ממש א קלייניקייט, ווי מער פארזינקען דו ביסט אלס א קלענערע זאך זאלסטו נעמען, אבער דאס זאלסטו איינהאלטן. איך וויל סתם צוברענגען א שיין געדאנק, איר טוט זען אז כאטשיג א מלאך האט נישט קיין בחירה, מלאך האט נישט קיין בחירה, די אייבערשטער הייסט גיין, ער טוט, ער. פון דעסטוועגן דאך ווען ס'קומט צו די ליבשאפט פון כלל ישראל קען א מלאך אמאל זינדיגן אויכעט, מ'האט געליינט, אין פרשת האזיני. כנשר אזוי ווי אן אדלער יעיר קינו על גוזליו ירחף, ער טוט זיך אויסשפרייטן אויף זיינע פייגעלעך, יפרוש כנפיו ער שפרייט זיך אויס די פליגל יקחהו ער נעמט זיי ישאהו ער טראגט זיי על אברתו אויף זיין רוקן איז רש"י מסביר אזוי א נשר טראגט די פייגעלעך אויף זיין רוקן פארוואס ווייל די נשר פארט זייער הויעך מילא האט ער נישט קיין מורא פון די אנדערע עופות אז זאלן אראפכאפן זיינע קינדער, ער האט נאר איין זאך וואס ער האט מורא אז מען זאל נישט שיסן פון אונטן אריין אין אים, איז במילא לייגט ער די קינדער אויפן ריק און די קינדער זענען סעיף, טאמער חלילה שיסט מען אריין אין אים דעמאלטס מוזן די קינדער טראכטן וויאזוי זיי קענען ווייטער. אנהאלטן דאס פליען. זאגט רש"י אז ער זאגט מוטב ס'מיר בעסער שיכנס החץ בי ולא יכנס בבניי, ס'זאל אריינגיין דער חץ אין מיר און נישט אין מיינע קינדער, אבער דאס אז מ'זאל צוגנב'ענען די קינדער פון אויבן אן אנדער פייגל האט ער נישט קיין מורא ווייל ער פליעט די העכסטע. אף הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבערשטער ואשא אתכם על כנפי נשרים, איך וועל ענק נעמען אויף. די פליגל פון די אדלער. כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים, ווען זיי זענען געגאנגען פון מצרים און מען האט זיי דערגרייכט ביים ים היו זורקים בהם חיצים ואבני בליסטראות, מען האט אריינגעווארפן פיילן, זיי האבן געהאט באו און עראוס און זיי האבן אריינגעשאסן מיד, שטייט אין שמות קאפיטל י ד פסוק י ט און כ, ויסע מלאך האלוקים ויבא בין מחנה מצרים, אזוי האט דער אייבערשטער געשוצט די אידן, יעצט. לכאורה, מען דארף פארשטיין דא דעם משל. דו זאגסט אז אזוי ווי דער פויגל, דער נשר, האט נישט קיין מורא נאר מען זאל נישט אריינשיסן פון אונטן, אזוי דער אייבערשטער שיצט די אידן. ס'הייסט, וועיט א מינוט, לאמיר דאס פארשטיין. דער אייבערשטער האט מורא איינער זאל חלילה נעמען עפעס אריינשיסן? וואס איז דער גאנצער צוגלייך? כאילו אז דער אייבערשטער האט מורא ווען זיי האבן געווארפן די שטיינער? דער תירוץ איז, אז מען קוקט גוט אין פרשת שמות, איז רשי זאגט דארטן מורא'דיגע ווערטער. הערט אויס. רש י זאגט בכל מקום הוא אומר מלאך השם, דארטן אין דעם פסוק אין שמות קפיטל י ד פסוק י ט און כ שטייט ויסע מלאך האלוקים, זאגט רש י איבראל שטייט מלאך השם, וכאן דא שטייט מלאך אלוקים, זאגט רש י אין אלוקים בכל מקום אלא דין, אלוקים מיינט ס'איז געווען א מלאך פון דין. מלמד שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה, אידן זענען געווען דעמאלטס בדין, אם להינצל אדער זאלן ניצל ווערן, אם להיאבד עם מצרים זאלן פארלוירן ווערן מיט די מצריים, ווייל דער שם אלוקים דאס איז מידת הדין, וועגן דעם איבעראל שטייט מלאך השם דא שטייט מלאך אלוקים. יעצט קומט אויס לויט די רשי אויב מען לערנט עס גוט אפ איז דאס איז גאר נישט געווען קיין מלאך פון אפהיטן כלל ישראל, פארקערט עטס ווייסט וואסארא מלאך דאס איז געווען, דאס איז געווען א מלאך המקטרג. א מלאך וואס ער דארף שטראפן די אידן, און אים האט דער אייבערשטער געשטעלט ער זאל מאכן חציצה צווישן מחנה מצרים און בין מחנה ישראל, און למעשה האט ער גאר געשיצט אויף כלל ישראל. יעצט, א מלאך טאר נישט משנה זיין זיין שליחות, דער מלאך האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל און ער האט יא אפגעשטעלט די חיצים, במילא האט ער געדארפט פאר דעם באצאלן א ביטערע פרייז, אונז געפינמיר אין יחזקאל שטייט, דער אייבערשטער איז געווארן זייער אויפגערעגט אויף ירושלים און ער האט געוואלט מעניש זיין ירושלים, האט ער געזאגט פאר מלאך גבריאל, נעם ברענעדיגע קוילן און ווארף ארויף אויף ירושלים, זאלן אלע פארברענט ווערן. נו, א מלאך מוז דאך טון וואס דער אייבערשטער הייסט. איז געגאנגען דער מלאך גבריאל, ער האט טאקע געטון אזוי, ער האט גענומען פלאמען פייערדיגע שטיינער, אבער ער האט זיך אפגעשטעלט, ער האט געווארט אז די קוילן זאלן קאלט ווערן. און וואס האט ער געטון? ער האט געווארפן אויף ירושלים קאלטע צעמאלענע אש. זאגט די גמרא אז מ'האט אים געשטראפט פאר דעם, מ'האט אים געגעבן שיתין פולסי דנורא און מ'האט אים אנגעמאקלט מיט א פייערדיגע ריט. קומט אויס אז א מלאך, כאטשיג ער קען נישט משנה זיין פון וואס דער אייבערשטער הייסט, אבער ווען ס'קומט פאר ליבשאפט פון כלל ישראל טוט ער עס, און ער איז זיך מוסר נפש מיט דעם, ווייל ביי אים איז עס אויך כביכול א חטא, ווייל ער האט דאך נישט געטארט דאס טון. די זעלבע דער מלאך אלוקים וואס ער איז געשטאנען צווישן מחנה מצרים און מחנה ישראל האט געטון אנדערש ווי דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל טון, ער האט געדארפט זיין א מלאך פון מקטרג זיין און פון צו שטראפן, דערווייל איז ער געווארן גאר א מלאך וואס ער האט אפגעהיטן כלל ישראל. סאו ווער ווייסט וואסערע א פרייז ער האט באצאלט פאר דעם? יעצט פון ווי האט זיך דאס גענומען אז דער מלאך זאל האבן אזא כח אז ער זאל קענען אנדערש טון ווי דער אייבישטער? ער האט געדארפט זיין א מלאך מקטרג איז ער געווארן גאר א מלאך וואס ער האט אפגעהיטן און געוואטשט? עס שטייט ווייטער אין פסוק השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר איז דער אור החיים הקדוש מסביר אז דאס ווארט בדד איז מלשון בד. דאס מיינט בד מיינט אחדות, מען איז זיך מחבר אינאיינעם, אזוי ווי ס'איז יעצט סוכות שטייט אין די גמרא אז ס'איז דא א גאנץ כלל ישראל קען זיצן אין איין סוכה, דאס איז אחדות, יעצט ווען כלל ישראל איז באחדות איז אפילו זיי האבן עבודה זרה צווישן זיך ברענגט די גמרא אז אחאב בן עמרי, קיינער האט נישט גערעדט לשון הרע, איז ער געווען א קעניג און האט געווינען אלע מלחמות כאטש ער איז געווען אן עובד עבודה זרה. איז השם בדד ינחנו ווייסטו ווען דער אייבערשטער פירט זיי בדד ווען זענען באחדות ואין עמו אל נכר און קוקט אפילו נישט צו זיי זינדיגן עבודה זרה טאמער זענען באחדות יעצט שטייט אין הושע. מ'זאגט עס ביי די הפטורה ראש השנה דעם צווייטן טאג. חבור עצבים אפרים. הנח לו. כלל ישראל ווערט אנגערופן אפרים ווען זיי זענען בחיבור. זיי זענען באחדות, טוט זיי דער אייבערשטער נישט שטראפן, הנח לו דער אייבערשטער לאט זיי, פארוואס? ווייל דער כח פון אחדות איז אזוי שטארק ביים אייבערשטן אז ער קען מיט דעם אלע מקטריגים שטיל מאכן, און ער קען מאכן המתקת הדינם אז אפילו דער מלאך מקטריג ווערט אויכעט א מליץ יושר. יעצט דארטן ביי מצרים וואס זיי האבן געזען והנה מצרים נוסע מצרים לויפט זיי נאך, זענען זיי געווארן באחדות, זיי האבן געזען אז דאס איז שוין דער טויט, ווייל דאס אז דער ים זאל זיך שפאלטען דאס האט קיינעם נישט בייגעפאלן, אזא זאך זאל געשען איז דאך קיינמאל נאך נישט געשען, זיי האבן געהאט אלע מיני וועגן אבער דער אמת'ער וועג איז געווען רבונו של עולם אז דו נעמסט אונז צו, גיי מיר אויף קידוש השם, און זענען אלע געווען באחדות אזוי ברענגט דער זוהר הקדוש, זיי האבן געהאט אזא אחדות אז דאס האט גורם געווען אז אפילו דער מלאך זאל זיך בייגן, יעצט כ'האב געוואלט אביסל רעדן ביי אונז אין שטאט. איבעראל דא פעלט אויס אחדות, מען איז צושאסן, צוהארגעט, מען טוט אלע מיני זאכן איינער דעם אנדערן באגראבן, ס'דא יעצט די סוכה, די סוכה נעמט צאם אברהם, דאס איז חסד, יצחק די גבורה, יעקב איז תפארת, נאכדעם נצח הוד יסוד און מלכות, ס'איז אנדערע מידות, איינס מיטן אנדערן האט נישט קיין שייכות, ס'דא אלע זיבן ספירות, איינס און אנדערן נישט קיין שייכות, יעדער איז א ספירה פאר זיך. קומט איין סוכה און נעמט אלעמען צוזאמען, און וועגן דעם נאכן סוכות וואס קומט שמיני עצרת און שמחת תורה איז יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וויאזוי כלל ישראל זאל נישט אויסזען ווערט א יחוד. מען דארף זען איינצופירן אביסל מער מען זאל רעדן פון בין אדם לחבירו, מען רעדט דאך נישט אז מען זאל נישט גיין מסר'ן איינער דעם צווייטן, מען רעדט דאך נישט פון די זאכן, מען רעדט דאך אפילו נישט גע'מסר'ט, סתם אזוי. דער באגראבט דעם, דער באגראבט יענעם, יענעם איז א מצוה צו באגראבן, ער האט אויסגערעכנט אז יענער איז אזוי און דער אזוי, מען האט געבויעט זאכן, דער נעמט געלט פון די מדינה, ער איז א שייגעץ, חיי עולם מ'האט זיך באפאלן, ס'האט זיך געטון, מ'איז יעצט געוואויר געווארן אז יעדער נעמט, וועגן דעם זאל קיינער נישט קוקן אויף יענעמ'ס עוולות, ווייל כ'וויל ענק זאגן א כלל גדול בתורה, טעיק איט פראם מי, יעדער נעמט געלט פון די מדינה, יעדער נעמט געלט אין אמעריקע, יעדער דרייט אביסל, קיינער האט נישט אן אמת'ן רעקארד און געהעריג באצאלט טעקס, און יעדער דרייט אביסל מיט סעקשאן עיט און אביסל מיט פוד סטעמפס און אביסל אהער און אביסל אהין, פארוואס זאלסטו יענעם איינמסר'ן? ווייל דו האסט א סכסוך מיט אים? דאס געט דיר א טעם זאלסט יענעם באגראבן? קוק דאנעלד טראמפ האט נישט געצאלט צוואנציג יאר טעקס. ליגעל! האט געמאכט אויף א ליגעל אופן. דער גייט יא אין די שיטה און נישט אין די שיטה, דאס איז נישט קיין טעם דו זאלסט אים פיינט האבן. יענער האט א רעבן וואס האט אים אזוי געזאגט. מיר האט דערציילט הרב ר' אהרן פאללאק זכר צדיק לברכה האט מיר פארציילט. ער האט נאך א זון וואס ער קען עס דיר קאנפירמען אז ס'איז אמת. ער איז אריין אמאל צום רעבן אז ס'דא עפעס א בעלזער איד מאכט זייער שיינע פארמעט זאגט ער אבער ער וויל נישט נעמען ווייל ער איז בעלזער גייט צו די בחירות האט זיך נאכגעפרעגט זאגט אים די רבי ער גייט דאך ווייל די בעלזער רב האט געזאגט מ'זאל גיין איז דאך ס'נישט זיין פראבלעם איז דו זאלסט נעמען ביי אים אויב ס'איז גוטע סחורה נעם און מאך כשר'ע תפילין ס'האט אים די רבי געזאגט יעצט ווען די היינטיגע סיקריקים וואלטן דעמאלטס געלעבט וואלטן זיי דערווארגן דעם רעבן דו שייגעץ דו רבינו סר מן הדרך. צו זיין א קנאי איז זייער א שווערע זאך, והא ראיה, טאמער למשל ער גייט הרג'נען זמרי מיט כוזבי, און זיי וואלטן זיך צושיידט א סקונדע פאר ער האט אריין געשטעכט די שפיז איז ער א הורג נפש, און נאך כהנה וכהנה נאך אזאלעכע זאכן, און נאך א זאך, ווען ער מאכט א שנעלן דזשאב און זיי צושיידן זיך קומט עהם מיתה, דאס הייסט קנאות, קנאות הייסט אז טאמער ס'איז נישט פונקטליך אויסגעהאלטן על פי תורה, וועסטו גאר דארפן זיין דער וועם מ'וועט הרג'נען. און עם כל זה שטעלט ער זיך איין דאס לעבן, דאס הייסט קנאות. אבער די היינטיגע קנאות איז א דזשאוק וואס מען טוט, מען מאכט לצנות פון יעדן, מען טוט אליינס די אלע זאכן. דער בעלזער האט געמאכט א שחיטה, די עדה געווארן ווילד, זיי האבן עם געלייגט אין חרם, דער סיגעטער רב האט געזאגט זיי קענען נישט תשובה טון, איך בין דא אין ארץ ישראל, דער עולם עסט נישט קיין פלייש פון די עדה, זיי זאגן ס'איז אלץ. פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך, מ'האלט זיי אין איין כאפן, ס'איז יעצט דא א פראבלעם מיט ווייטעמין די וואס מ'לייגט אריין אין די מילך איבעראל, דאס קומט פון שווייס פון ציגן, פון קיען, איך ווייס פונקטליך, איך האב עס נאכנישט דורכגעטון די סוגיא, און זיי זאגן אז ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט רוב ראשונים, ס'איז עפעס דא א ש"ך וואס ער וויל עפעס זאגן אבער ער זאגט אויך נישט אז מ'מעג, די עדה געט א הכשר, עז לאנג עס איז דא די ביזנעס טוען זיי וואס זיי ווילן. מיר האט דערציילט איינער וואס געט א הכשר אויף ווייטעמינס אין חוץ לארץ, האט ער מיר געזאגט, די עדה שיקט אראפ א מענטש, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, זיי זעען אז ער איז דארט, געבן זיי א הכשר. און למעשה דער עולם פארלאזט זיך ווייל סאיז עדה החרדית, זאגט ער מיר, סאיז גארנישט עדה, סאיז איך, ער איז גאר דער בעל מכשיר, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, סאיז א לצנות די גאנצע אידישקייט געווארן, נאר די בעלזער טארן נישט האבן קיין שחיטה, איך ווייס נישט מיט וויפיל בעסער זיין שחיטה איז, איך קען מיך נישט אויס. אבער וואס ברעכסטו יענעם אונטער? מאך א חשבון אזוי, יענער וויל כאפן אפאר טאלער, כאפ דו אויכעט, ברעך נישט יענעם אונטער. יעצט למעשה זענען ביידע נישט גערעכט, ווייל ס'וואלט געדארפט זיין א כשר'ע שחיטה? ס'וואלט געדארפט זיין א שחיטה וואס יעדער ערנסטער מענטש זאל קענען עסן פון דעם, ווייל א שוחט קען נישט יעדער זיין. עס איז געקומען אפאר ליידיגע יונגען, זיי האבן אנגעדרייט דעם סיגוט'ער, ווייל זיי קריגן עפעס פופציג צענט אויף יעדע קילא פלייש, ס'הייסט געבעלע, איך ווייס פונקטליך וויאזוי דאס הייסט, און מ'האט זיך דעמאלטס געשלאגן, מ'האט איבערגעוויזן אז די גאנ. צע זאך איז איין שטיק פאליטיק, אבער דער סיגוטער האט זיך געלאזט אריינשלעפן מיט זיי און פארטיג. און די זעלבע איז מען געוואויר געווארן דא אז די סאטמארע גייען צו די בחירות אויך, זיי געבן ארויס דעם פאס, זייער תעודת זיהוי, און אן אנדערע גייט פאר זיי מען זאל זיי נישט זעהן דארט. זיי מאכן גרויס געלט. אין אלע מוסדות אין סאטמאר איבעראל נעמט מען דא געלט פון די מדינה, ווען נישט האט קיינער נישט קיין אויסהאלט כח. אונז מוז מען אנהייבן דאס יאר צו ארבעטן אז יענעמס בלוט איז אויך עפעס ווערד. ס'דא דא אזויפיל קינדער אין אמעריקע וואס זענען אין די גאס, מ'ווארפט זיך אן מיט אידישע קינדער אזוי ווי ס'וואלטן געווען כ'ווייס בלאטע, דאס מוז זיך אויפהערן רבותי, איינער גייט באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם. יעצט קאלט מען מיך פון ענגלאנד וואס מ'זאל טוהן ווייל די גאווערמענט גאווערמענט וויל מ'זאל לערנען סעקשועל אביוז, זאג איך ליסן איך קען דיר יעצט גארנישט העלפן, ווען איך האב ענק געבעטן האט עטס געלאכט פון מיר, לאכטס ווייטער. דעטס אלל, מען זאגט אויף ענגליש הי הוא לעפס לעסט, לעפס בעסט, יעצט קען מען גארנישט טון, יעצט זענט עטס אויף צרות. און די זעלבע איז דא אויך, מען ווארפט ארויס אזויפיל קינדער, די גאווערמענט ווייסט פון דעם, אונז האמיר אלעס איבערגעגעבן פאר די גאווערמענט פונקטליך וואס מען טוט מיט די קינדער, און איך טענה צו די גאווערמענט מען זאל אויפהערן צו געבן שטיצע פאר ישיבות, זיי אביוזן דעם סיסטעם, און וואטשן צו איין שיינעם טאג גייען זיי דאס אויכעט כאפן. יעצט איינער קאלט מיך אז ער האט געהערט דעם דרשה פון ערב סוכות, כ'האב דארטן גערעדט אז דאס איז הכנה צו די גאולה העתידה צום בית המקדש השלישי, זאגט ער מיר ביסט זייער גערעכט ווייל ס'שטייט אין די הפטורה פון סוכות שטייט מען רעדט פון די גאולה, שטייט ועמדו רגליו ביום ההיא על הר הזיתים והיה ביום ההיא יצאו מים חיים מירושלים דאס א פסוק אין זכריה קפיטל י ד פסוק ד ביז פסוק ח. איז למעשה ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז מ'פירט זיך אויף סוכות ווי ס'דארף צו זיין מיט א גרויס שמחה, האט דאס א שייכות מיטן וואסער פון שמחת בית השואבה. יעצט ווערט געברענגט אין ילקוט שמעוני אין פרשת אמור רמז תרנ"ד, פסח שטייט נישט קיין שמחה, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז מען דן אויף די תבואה, און א מענטש ווייסט נישט וואסערע א בודזשעט מ'עט אים געבן, קען זיין ס'וועט ביינעם נישט וואקסן, און שבועות שטייט איינמאל שמחה, פארוואס? ווייל די תבואה ווערט אריינגעברענגט שוין אין דעם אין הויז אריין, און אין הויז אין די שייער. יעצט ס'איז אבער נישט קיין גאנצע שמחה, אויף פירות האילן ווערן גע'משפט, איז טאקע דו האסט אריינגעברענגט תבואה, אבער וואס איז מיט די פירות? מען דארף דאך האבן פרוכט אויכעט, מען דארף האבן פרוכט מען דארף האבן תבואה, קארן, ווייץ. עס קומט אבער סוכות איז א טריפל שמחה, קודם שטייט דריי מאל ושמחת, איינס איז. ווייל די נשמות ווערן אויסגעוואשן אין יום כיפור, און נאכדעם אז מען קען שוין אריינברענגען סיי תבואה און סיי פירות האילן. וועגן דעם איז דא דריי שמחות. יעצט, מען קען סתם אזוי זאגן אזוי פסח איז נאכנישט געווען קיין קבלת התורה, איז די שמחה נישט אזוי גרויס. שבועות האט מען מקבל געווען די תורה, מילא איז שוין דא א שמחה. און סוכות האט מען נישט נאר מען האט מקבל געווען די תורה, נאר מען האט זיך אפגעוואשן פון אלע חטאים עוונות ופשעים, און מען איז מרוצה פארן אייבערשטן אזוי ווי פאר די חטאים, מילא איז עס א. טריפל שמחה. יעצט קומט א לאנגער ווינטער, אלעס וואס מען האט אויף זיך מקבל געווען דארף מען זעהן צו האלטן, און ווער ס'האט נישט מקבל געווען זאל זיך עפעס מקבל זיין א קלייניגקייט, צו בין אדם לחבירו צו בין אדם למקום, עפעס, און ממילא אז ער וועט זיך פון דעם האלטן א גאנץ יאר, וועט עס דער אייבערשטער ביינעם אננעמען, אזוי ווי ער האלט אלע תורה ומצוות, ווייל. ס'איז שווער פאר א מענטש זאל געבן א הייב אן אלעס מיט איין מאל. מען געבט פאר א בר מצוה בחור אויכעט קודם דרײַצן יאר. יעצט די עיקר וואס מען דארף וויסן איז מען דארף זיך אנהייבן מיט אביסל מער התמדת התורה, לערנען יעדן טאג חק לישראל, קלייניקייטן, נישט ראשונים מיט אחרונים, דאס איז לאו כל מוחא סביל דא, א קלייניקייט. כ'האב געזאגט וועגן מעביר סדרה זיין, כ'האב שוין געהערט פון צענדליגע ישיבות אז זייט כ'האב עס געזאגט האט מען אנגעהויבן מעביר סדרה צו זיין. מען דארף אנהייבן צו טון עפעס. א אינגערמאן זאל לערנען פינעף מינוט א טאג, כ'בעט נישט קיין סאך, פינעף מינוט, אבער די פינעף מינוט וואס ער לערנט זאל ער לערנען אין בית מדרש, און אויב מעגליך זאל ער נעמען א חברותא וואס ער האלט אויך נאר ביים לערנען פינעף מינוט א טאג, מער ברויך איך נישט, און זען די פינעף מינוט וועט ער צוברענגען מיט די צייט מער, ווייל אז מען פילט א טעם אין לערנען, איז עס א מורא'דיגע זאך. יעצט סוכה, מסכת סוכה, איז א גרינגע לימוד, כ'האב ענק געזאגט. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז מצטער איז פטור מן הסוכה, זאגט דער תפארת שלמה אז דורך די סוכה ווערט מען פטור פון אלע צרות. איז די בני יששכר ברענגט כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו דאס א פסוק אין תהלים קפיטל כ"ז פסוק ה זאגט ער אז דאס איז מרומז וואס די ספרים זאגן אז די סוכה איז א סגולה מ'זאל ניצל ווערן פון אלעם שלעכטן. טאמער ס'איז חלילה נגזר געווארן אויף א מענטש א שלעכטע גזירה, איז אז ער לערנט סוכה, באהאלט אים דער אייבערשטער א גאנץ יאר אין די סוכה, און ער האלט אים דעם זכות אז ער זאל חלילה נישט דארפן דורכגיין די אלע שלעכטע זאכן. סאו, סגולות איז דא אסאך, די עיקר דארף מען וויסן, מען דארף האלטן דערביי און מען דארף טון כדי אז מען זאל צוקומען אז ס'זאל נישט זיין אן אנגעברענגטער יום טוב און אן אנגעברענגטער יאר, און יעצט קומט נאך א יאר, און די יארן פארן, שנים יסעו, די יארן פארן זייער שנעל אוועק, פלוצלינג זעט מען זיך מ'איז שוין אלט, און נאכדעם זעט מען זיך שוין אין זיין אייביגע רו. און עפעס דארף מען דאך מיטנעמען פון דא, און איך וויל ענק מסביר זיין, די וואס זיי קלערן זיי מיטנעמען קנאות, זיי האבן דעם פארשעמט, יענעם פארשעמט, זאלסט וויסן איין זאך, ס'איז נישט געמאכט פאר יעדן אז דו זאלסט דאס טון, און דו דארפסט וויסן צו דו ביסט געמאכט פאר דעם, צו דו ביסט א רב, צו דו ביסט א רעבע, צו דו ביסט עפעס, אויסער פארשטייט זיך אז קיינער וויל נישט טון, ס'איז א מצוה שאין לו הופכין, און קינדער קומען און זיי באקלאגן זיך אז מ'פאטשקעט זיי, און דעמאלטס ביסטו נישט פטור פון צו טון. יעצט, ס'גייט ווערן יעצט א מיש-מאש, מ'גייט זיך יעצט אויסמישן, ס'גייט אריינקומען אהרן'ס חברה, די ועד האשל, מ'זוכט ווי איינצושטיין, איך זאג נאכאמאל פארן עולם אין קרית יואל, די חברה קומען נישט צו ר' אהרן, די חברה קומען דא זינדיגן, אין שטאט איז גרינגער צו זינדיגן ווייל מ'קען אים נישט אזוי נאכקוקן, זאלסט נישט לאזן דיין מאן קומען, ער זאל זיצן און טאנצן הקפות אין מאנרא. חוץ פון דעם ס'איז זייער נישט איינגענעם, מ'גייט אריין אין יענעמ'ס א בעדרום, קוקט דורך זאכן, פיקטשערס וואס מ'דארף נישט, מ'שלאפט אין יענעמ'ס א בעט, ס'איז דא א גאנצע טורי זהב צו מ'מעג שלאפן, צו אן אשת איש, צו א פארהייראטע פרוי מעג שלאפן אין א בעט וואס אן אנדערער מענטש איז דארט געשלאפן. סאו לכל הפחות זאל די פרוי ארויפלייגן א סיין דאס איז מיין בעט און דאס איז מיין מאנ'ס בעט, אז די פרוי זאל זיך נישט לייגן אין יענעמ'ס בעט פונעם מאן, ווייל טאמער וועט זי אנשוואנגערן פון יענעמ'ס בעט איז. זייער נישט גוט, יעצט יעדער וועט זיך נעמען לאכן העעעעעעעעעע, נחום איז שוין צודרייט, ניין, כ'בין נישט צודרייט, ס'איז דא א רבינו פרץ, ס'איז אין יורה דעה, אין הלכות נידה, און דער טורי זהב ברענגט אים צו אז מ'זאל נישט ליגן אויף יענעמ'ס בעט, כאטשיג ער זאגט ס'איז נישט קיין ביאת איסור, דאס קינד וועט נישט זיין קיין פגום, על כל פנים אויף דא האט ר' משה פיינשטיין געבויעט די הזרעה מלאכותית היתר, יעצט אין לך כל מטה ומטה זאגט די גמרא וואס ס'האט נישט קיין כינים. היינט איז דאס נישט שייך ווייל היינט זענען די בעטן זויבער אבער אין לך כל מטה ומטה ווי א יונגערמאן וואוינט מיט זיין ווייב און ס'זאל דארט נישט זיין קיין זרע. יעצט דא איז נאך א אינטערעסאנטע דערהער די טורי זהב זאגט אז די פרוי צו זי וועט זיך יא לייגן אין יענעם מאנס א בעט צו נישט פארוואס ווייל אין יענעם מאנס בעט איז דאך דא זרע וואס ער איז פולט טאמער איז א מנוול צו אמאל זעט ער קרי למעשה אבער דא איז דא א דערהער וואס מ'דארף דערהערן ווי איז דא מער זרע פון א מאן אין זיין בעט צו אין זיין ווייב'ס בעט, הווי אומר אין זיין ווייב'ס בעט ווייל ער וואוינט דאך מיט די פרוי, און נאכדעם אלעס וואס ס'גייט נישט אריין אינעווענדיג אין צו די יוטערעס קומט דאך גראד ארויס, איז במילא דארף אין איר בעט זיין מער זרע, סאו למעשה יעצט א גאנצע פראבלעם, זאל ער זיך, זאל זי זיך לייגן אין זיין בעט, אין די מאן'ס בעט, קען זיין ער האט מוציא געווען זרע, זאל זי זיך לייגן אין די פרוי'ס בעט, קען זיין זיי האבן געוואוינט דארט, איז במילא איז עס א, כ'ווייס שוין אליין נישט ווי זי מעג גיין און ווי זי טאר נישט, יעצט למעשה איז זייער וויכטיג אז ווען איינער געט איבער א בעדרום זאל ער נישט זיין פויל און ער זאל אראפציען דעם אלטן ליילעך מיטן בעטגעוואנט און ער זאל ארויפלייגן נייע און פרישע, ווייל ווען נישט וועט עטס נאך אנמאכן דא א שטאט פון ממזרים, לויט אונזער הייליגן רבי'ן, ר' משה האלט אז ס'איז נישט. קיין ממזרים ווייל ס'איז נישט דא קיין בעילת איסור על כל פנים דאס איז דער רבינו פרץ יעצט טוישן די בעדרומס איז עפעס אזא מין עקלדיגע זאך ס'איז נישט די רייט טינג טו דו און בסך הכל וואס וועט מען זעהן ווי אהרן די מאנקי אינדערמיטן טאנצט ארום דעטס אלל יור וואטשינג איר וואטשט א מענטש וואס ער איז א נוקם ונוטר ער איז געגאנגען אין ערכאות און ער באגנב'ט קרית יואל מיט זיינע שקצים דעטס אלל וואט איט איז ס'איז גארנישט און נאכדעם דארפסטו געדענקען אז דו דארפסט דיך אויך דרייען זיבן מאל ארום די בימה. סאו גיי אין א קליינע שול און דריי דיך ארום. די טוישן די בעטן, די בעטגעוואנט, די טוישן די די בעדרומס, זייער נישט קיין איידלע זאך. עניוועי, עטס טוטס דאך עס, אבער טוטס עס כאטש על פי הלכה, מען זאל כאטש שרייבן א סיין וועלכע ס'איז די מאנ'ס בעט און וועלכע ס'איז די פרוי'ס, ווייל צו ליגן אין א פרוי'ס בעט איז אויכעט זייער נישט אויסגעהאלטן הלכה, ווייל. זי האט א געוויסן גערוך, זי לייגט אביסל פערפיום די האר ווען זי מאכט זיך, דאס אלעס איז מעורר, מען שמעקט עס אינעם קישן און מען ווערט היי און עקסיידעט און אראוזד און די גאנצע קומען לוינט זיך נישט, סאו זאל מען קודם כל לייגן א סיין וועלכע ס'איז די פרוי'ס בעט און וועלכע ס'איז די מאנ'ס בעט און נאכדעם זאל מען איבערטוישן סיי דעם ליילעך און סיי די דאכענע, דעם איבערציך, און אויכעט דעם קישן דעם איבערציך. און איך בעט דעם עולם, בלייבטס אין מאנרא, קומטס נישט אריין, טוטס נישט קיין טובות פאר קיינעם, און נאכדעם זאל מען וויסן, עטס לאזטס דארט איבער די קינדער, אויף וועמענס חשבון? ס'עס אריינטראגן צו דיין שווער? דיין שווער איז דאך א נואף, אונז קען מיר דאך די אלע חברה, סאו ווי לאזטו דיינע קינדער? הערטס אויף מיט די משוגענע זאכן, די אלע חסידות איז גוט פאר איינעם וואס ער איז פיפטי פלאס, ער האט שוין חתונה געמאכט די. קינדער. און א מקווה, איינער פרעגט מיך און פארוואס מאכט מען דעמאלטס מענער מקווה, זאג איך עס איז גוט פאר אידן פון זיבעציג פלאס, צוויי אלטע אידן וואס האבן שוין נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג זאלן גיין א האלבע שעה יעדן טאג פארן דאווענען זיך ווייקן אין א מקווה זיך קרעכצן זיך אויסשטרעקן און אז ער טרעפט דארטן א שוטה א שכן זאל ער זיך אריינשטופן אין אים, צוויי אלטע אידן, זיי קריגן דאך עניוועי שוין נישט קיין קישוי אבר סא קיין גאר ערנסטע איסורי ביאה קיין כמכחול בשפופרת איז דאך שוין נישט כמעט קיין מציאות זאל זיין. נאר ער שפילט זיך דאך מיט קריסעס ווייל טאמער ער גייט איר אריין אביסל האט ער שוין עובר געווען נאר אויף אזוינפיל אז ער איז אן עידזש ווען ביידע דרעטליגער זאלן זיס טוהן. טאטש נישט קיין קינדער. ס' דא אבער נאך א זאך אז צוויי אלטע שפילן זיך ארום און ער קומט צו צו אביסל קישוי אבר נישט קיין סך קען ער פארלירן זרע אויכעט.

סאו, איך וויל ענק עפעס מסביר זיין, די וועלט איז אינגאנצן אין דר'ערד, און אז איך זאג ענק, טראסטס מיר, כ'בין נישט דא ענק משוגע צו מאכן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מ'עט זיך פושן אין די גרויסע שילן, ס'עט נישט ארויסקומען קיין גוטס. איר האט דאך געהערט אליינס, איך מיין איך האב שוין געהערט פון הונדערטע מענטשן, דאס זאג איך שוין נישט נחום ראזענבערג, דאס זאגט שוין ר' חזקל ראטה'ס אייניקל, ער זאגט אז א חבר האט אים פארציילט אז אינמיטן האט זיך געשאקלט אז עס איז געווען א געפושטע שיל, פלוצלינג טרעפט ער איינעמ'ס הענט ביי זיך אויף די ערוה אויפן פיפיק ארויף. אין זוים אריין דורך די בעקיטשע, איך זאג ענק רבותי אונז זעמער טיפשים, אונז כאפ' מיר נישט ווי קלוג די חברה ארבעטן, איך בעט ענק, נישט אין זאלי קא' שול, נישט אין ארוני קא' שול ווי ס'איז געפאקט, אינעווענדיג טוט מען נישט דאווענען אבער אפילו אינעווענדיג איז א סכנה, לא מיבעיא אין די מקווה און לא מיבעיא אין די טוילעטס דא רעדט מען נאכנישט אז ס'איז א סכנה, אינעווענדיג אין בית מדרש איז עס א סכנה, און וואטשטס ענקערע קינדער, זוכטס נישט קיין חסידות אין די יארן, וואטשטס אז די קינדער זאלן אויפוואקסן בטהרה. און דאס וועט זיין די גרעסטער כבוד. יעצט מ'עט אנהייבן צו גיין, למשל אין מאנסי איז דא טרעמפאלינס, מ'עט טאנצן, עס קומען אפילו פירסט קאזינס, אז זי איז א מיידל, זי איז שוין צוועלף, זי קריגט איר וועסת, און דא דא א יונגל, דאס איז שוין אן ערווה, עס איז נישט קיין חילוק צו עס איז א פירסט קאזין צו נישט, אז ער וועט חתונה האבן דעמאלטס וועט ער מעגן, און נאכדעם איז דא בכלל דאס געגייעכטס, דאס געפארעכטס, און מען קומט און מען גייט, און ס'טוט זיך און מ'טוישט פעמיליס און עץ ווייסטס ס'דא איינער אורי' גוטקין ער זיצט אין דזשעיל ער האט באקומען דרײַצן יאר צו וויפיל צו פֿינף און צוואַנציק יאר איך געדענק אפילו נישט ער האט גענומען א איד וואס האט אים אריינגענומען פון די גאס פון רוסלאנד און ער איז יעדע וואך אראפגעגאנגען אין סעלער מיט זיינע צוויי קינדער און זיי געטון וואס מ'טאר נישט און נאכדעם האט נאך זיין ברודער געשריגן אינדרויסן פון קאורט אז אין רוסלאנד האט מען דאך געמעגט טון מיט קינדער. זאגט ער, אה, אמעריקע משוגע זיי לאזן נישט טון מיט קינדער, וועגן דעם זאל מען איינזעצן מיין ברודער האט ער געשריגן, פארשטייסט וואס דע גייט פאר? אין רוסלאנד וואלט ער נישט געטאטשט א גוי'איש קינד, ווען ער טאטשט געווען א גוי'איש קינד קומט א גוי און ער שטעכט אים אריין א מעסער אין הארץ. סאו איך וויל דער עולם זאל זיין זייער סעיף, ס'איז זייער א הייליגע טאג, ס'איז די לעצטע טעג פונעם יום טוב, און מען זאל זייער וואטשן, און כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א מנהג, א מנהג ידוע, מען דינגט אויס א גאנצע אכט ניין טאג א קאר און מען פארט אראפ אפילו אום שבת אפילו אין חל המועד, מען זיצט אין פלארידע, מען עסט אין מעקדאנעלדס, אויב דו האסט שוין פארלוירן דיין קינד און קענסט אים שוין נישט זאגן גארנישט, איטס דזשאסט טו בעד און איי פיל ווערי סארי פאר יו. אבער טאמער האסטו אים נאך נישט פארלוירן, גיי מיט מיט די קינדער, אז די קינד זאגט טאטע איך וויל פארן אויף פלארידע, גיי אויך אויף פלארידע, דו מיט דיין ווייב, וועסטו זען ס'איז נישט פלארידע, ס'הייבט זיך נישט אן, ס'דא אנדערע פלעצער ווי מען פארט, נאר לאז נישט די קינדער אליינס. און קיינער זאל נישט רופן א גאסט אויף שבת און אויף יום טוב, איך קען ענק דערציילן הונדערטע מעשות, רופסט א גאסט, ער כאפט א בליק אויף דיין טאכטער, ער הייבט אן, די הארץ הייבט אים אן צו בראזשען, הי מעיקס א וועי טו געט א קאנטעקט וויט האר, ענד ביפאר יו נאו איט גייען זיי אויס אינאיינעם, און נישט אייביג ווייסטו, אסאך מאל מיינסטו אז זי איז נאך אקעי, אבער זי איז שוין לאנג נישט די ווירדזשין מערי, זי האלט שוין לאנג נאך בעילת מצוה. בעילת עבירה בעסער געזאגט. איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז נישט קיין מצוה צו האבן א גאסט. די איינציגע מענטש וואס דו מעגסט רופן פאר א גאסט צו דיר, סיי סוכות און סיי די צווייטע טעג, איז די אושפיזין. זיי וועסטו נישט טאטשן ווייל דו זעסט זיי נישט, און זיי וועלן דיך נישט טאטשן ווייל זיי זענען געווען אונזערע אושפיזין, די הייליגע אבות הקדושים. יוסף הצדיק האט זיך מוסר נפש געווען. ער האט נישט געוואוינט מיט א גויטע, געווען א צובראכענע נשמה זיבעצן יאר אלט, צעהאקט, און צעריסן, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון זיין טאטנ'ס הויז, מ'האט אים אוועקגעטראגן, פארקויפט פיר מאל, די אלע צרות וואס דער מענטש האט מיטגעמאכט. ער האט נישט אנגערירט פוטיפר'ס ווייב. זי אפילו נישט געוואלט אנרירן, און זי האט אים איינגעזעצט אויף צוועלף יאר, א צעבראכענע נשמה געווען, און ער האט זי נישט אנגערירט, זי איז געלאפן צו אים אין תפיסה זאגן, יוסף, ווילסט ארויס פון דא, טאטש מיך, האט ער געזאגט. איך ברויך נישט השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים, אלעס איז דער אייבערשטער, און דאס וואס ער זיצט דא איז אויך דער אייבערשטער, איי ער האט מקיים געווען אזא גרויסע הירונישע נסיון, אבער יוסף הצדיק מיט דעם וואס ער איז געזעסן אין תפיסה און ער האט נישט בועט געווען, ס'האט אים נישט וויי געטון, זאגן די ספרים אז אלע דורות די קומעדיגע וואס זיי זיך איינהאלטן קדושת הברית, דאס איז אלעס. ווייל יוסף הצדיק האט מיטגעמאכט דעם עיקר נסיון. רבותי, אונז זעמער נישט יוסף, אונז טאר מען קיינעם נישט אריינלאזן אין די סוכה, און איך האב ענק שוין געזאגט, אלטע אידן רופן בחורים, זאלסט נישט לאזן, נישט שלאפן מיט זיי אין די סוכה, נישט עסן ביי זיי, אז זיי קענען זיך נישט אליינס באפארען זאלן זיי נעמען, און ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס זיי שיקן העלפ, שיקן העלפ א גויטע א דאס א יענץ, דיין קינד איז נישט יענעמס כפרה הינדל, ענד טריי טו אנדערסטענד דעט, אבער די זאגן ניין דער איז א צדיק דער איז אן ערליכער, ס'איז נישט דא קיין צדיק, ס'איז נישט דא קיין ערליכער, די גמרא זאגט אלמלא נגדוה לחנניה מישאל ועזריה וואלטן זיך געביקט צום צלם, און ווייסט ווער חנניה מישאל ועזריה זענען געווען, זענען געשטאנען אין קאלעך אויוון, זענען אריין געגאנגען אין קאלעך אויוון זענען געשטאנען זענען נישט פארברענט געווארן, אבער איין פראסק וואלט עס איבער. דרייט. דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, קיינער נישט אימיון צו נסיונות, און קיינער קען עס נישט דורכמאכן, און טריי נישט צוצוקומען צו קיין נסיון. מענטשן רופן, קומען עסן האלעפצעס, שמאלעפצעס, קויף האלעפצעס מאך דיר אליינס, נישט וואס איך זאג אז ס'איז כשר, אבער קויף און מאך דיר אליינס, גיי נישט צו קיינעם. עס געשעט נאך א מורא'דיגער אומגליק, דער עולם מיינט אז שמחת תורה דארף מען שיכור'ן, מען שיכור'ט, מען שיכור'ט, מילא מיט פורים האבן מיר אונז א פראבלעם ווייל די גמרא זאגט, אז מ'זאל מקיים זיין עד דלא ידע, דער רמ"א זאגט מ'זאל שלאפן, ס'איז שוין דא פראבלעמען, אבער שמחת תורה שטייט אין ערגעץ נישט אז מ'זאל שיכור'ן, ס'איז א נייע זאך, גייסט אין די שילן לייגן אראפ אלע מינע ברוינפנס און מ'שיכור'ט, און ווייסט וואס די סוף איז? מ'גייט אין בית הכסא זיך אויספישן און מ'כאפט א יונגל און נאכדעם ביסטו אויף צרות. דארף מען נאר געבן א כאפ מיט כח אויף א מינוט צי אויף א האלבע, דאס קינד איז געדעמעדזשט פאר לייף, רבותי בעט'ס ענקערע מענער אז זיי זאלן נישט שיקערן, קודם איז עס א מיאוס'ע זאך, און אויסער דעם וואס ס'איז מיאוס, דעמאלטס יו לוז יור קאנטראל, ס'איז אריינגעקומען אמאל א איד אין בית מדרש און האט זיך גוט אנגעשיקערט אין קליימער, און ער איז געווען היי, טאקע ריעל היי, ער האט אזויפיל ניבול פה גערעדט, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז מיר געווען א גרויל אז אפילו אין א זמן שכרות זאל א אינגערמאן אזוי רעדן. אזאלעכע זאכן מיאוס'ע זאכן גערעדט פוי סאיז א גרויל געווען איך וויל ענק בעטן לאטס נישט ענקערע מענער זאלן שיקערן ספעלט ענק נישט אויס עטס דארפטס נישט די בזיונות און איך וויל אויך בעטן דעם עולם איך וויל ענק בעטן דער עולם לאזט זיך קאסטן פינעף זעקס זיבן אכט ניין הונדערט דאלער פאר אן אתרוג זענען אלע נאר בחזקת בוודאי מעיבי בלתי מורכבים סאיז אלעס מורכב און מפארלאזט זיך אויף די שיטות אז א מורכב איז כשר. כ'וועל ענק זאגן, גיי אין סטאר ערב יום טוב, גיי אין די גאס, קויף דעם ביליגסטן אתרוג, וועסטו זען ס'איז דרײַ דאלער, פֿיר דאלער, פֿינף דאלער, זאג יענעם איך געב דיר הידור מצוה עד שליש, איך געב דיר זיבן דאלער, געב מיר אן אתרוג פאר זיבן דאלער, אזוי טו איך אלע יארן, און כ'האב די שענסטע, מענטשן באטראכטן, זאג איך ס'קאסט זיבן הונדערט דאלער, איינעם זאג איך פֿינף הונדערט דאלער, גארנישט ס'קאסט דרײַ פֿיר דאלער, ס'איז דעם לעצטן טאג געקויפט, קודם אז מ'קויפט צו פרי קען עס אליינס פסול ווערן. און נעם די איבריגע געלט, די פינף זעקס הונדערט דאלער, און קויף דיין ווייב א שיין קלייד, קויף איר א שייטל, זי זאל עס גיין אויסקעמען, קויף פאר דיינע יונגלעך עפעס, קויף פאר דיינע מיידלעך עפעס, און מאך זיכער דו קויפסט יעדן, ווייל ווען נישט קומט אן אנדערער זאגן, אה, האסט נישט קיין טוי, אה, קום איך וועל דיר געבן א לאליפאפ, זאג אן די קינדער, די אלע לאליפאפס זענען פויזן, ס'איז סם המוות, נעם נישט פון קיינעם, א איד געבט דיר א לאליפאפ, זאג אים, שכוח מיין טאטע לאזט נישט, שכוח מיין מאמע לאזט נישט. נישט, טאמער פרעגט ער פארוואס נישט, זאלסטו אים זאגן אפן אין פנים, כ'האב מורא באלד וועסטו מיך טאטשן ביי די ערוה ביים פיפיק. סימפל. איינער האט געוואלט, ער האט זיך אפגעשטעלט, ער האט מיר געוואלט געבן א היטש, זאג איך אים אנטשולדיגט, איך ברויך נישט קיין היטש, כ'האב מורא דו וועסט מיך טאטשן ווי מ'טאר נישט. האט ער אנגעהויבן צו לאכן, זאגט ער, זעסט דו ביסט א חברה מאן, טאלק אפן. כ'זאג אים, קוק איך בין אן אלטער איד, קוק מיך אן, כ'האב דאך שוין נישט קיין נארמאלע צורה אפילו, קוק מיט אזא ווייסע בארד, און מיך ווילסטו טראגן פאר א היטש? נע, איך בין שוין צו אלט צו די גארביטש. ברוך השם, קומט צו צו דיר א איד און ער וויל דיר געבן א לאלי, זאג אים, מיין טאטע לאזט נישט, אבער זאג אים נישט פארוואס, טאמער וועט ער דיך פרעגן זאלסט אים נישט זאגן די ציין, ס'מאכט לעכער זאלסט אים זאגן, ווייל דו ביסט א חשד אז אפשר מיינסטו אים אין ניוולות און איך וויל עס נישט. יעצט הושענא רבה מען דאך אויף א גאנצע נאכט ווער ס'איז אויף, איך בעט יעדן רב אזוי ווי איך בעט יעדעס יאר און אזוי ווי איך בעט פאר שבועות, איך מיין שבועות ביינאכט, איר זאלט מאכן זיכער אז אייער מקווה איז צוגעשפארט, נאר א האלבע שעה צו א שעה פארן עלות עפענט מען די מקווה און די רב זאל שטיין דארט. און ער זאל וואטשן ווער ס'קומט און ווער ס'גייט. ס'איז א גרויסע מצוה, כ'מיין ס'איז אזא גרויסע מצוה ווי אויפצוזיין א גאנצע נאכט הושענא רבה אפצוהיטן כלל ישראל, ס'איז זייער וויכטיג, יעצט אז דיין קינד זאגט ער גייט אויפזיין אין שול זאלסטו וויסן ער זאגט א ליגנט, ווייל ער קען אויפזיין אינדערהיים אויך, ער טוט גארנישט מער אין שול ווי אינדערהיים, ער זאגט יא איך האב געוויסע קדישים וואס מ'קען נישט זאגן, אבער אויב דער וויל דווקא הערן די קדישים גיי מיט אים מיט, ס'איז פאר דיר אויך א מצוה אויפצוזיין, און איך זאג נאכאמאל די רבנים די סוף גייט עטס באצאלן א ביטערע פרייז ווייל איך זאג ענק צו ס'גייט זיין לאסוטס. געלאר. איך זאג ענק, איך ווייס מ'ארבעט, איך בין טאקע נישט אין וויליאמסבורג יעצט אבער איך ארבעט די גאנצע צייט סיי דא און סיי דארטן, עס עווענטשעלי ברעכט אלעס דורך, ס'האט יעצט דורכגעבראכן אין ענגלאנד, די מצב איז ביטער, מ'דארף לערנען סעקשועל אביוז וואס זיי ווילן, אין זייערע בוקס האב איך געזען, ס'איז ממש רחמנא לצלן, ס'דא פיקטשערס פון נקבות אינגאנצן אויסגעטון, ס'דא פיקטשערס פון בחורים זיי ווילן ווייזן פונקטליך די פיטשערס וואס א יונגל האט וואס א מיידל האט, ס'איז ממש א שרעק, נו וואס קענסטו טון? איטס טו בעד יו לאוזד איט אפ יו גאנא פעי די פרייז ווייל עטס האט געהאט א שלעכטן אפברינגינג עטס האט געמיינט מען געקומען אויף אמעריקע און דא איז א ערי מקלט מען קען טוהן וואס מען וויל ליטל דו יו נאו דעט די גאווערמענט איז נישט דיין בהמה סאו וואטש מען זאל נישט טשעפען קינדער אין ענקער מקווה ווייל עטס וועט נאכדעם באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם פליז טריי טו ליסען די מקווה'ס מוזן זיין צוגעמאכט נאר א האלבע שעה צו א שעה פארן עלות ס'ווענדט זיך וויפיל מענטשן ס'קומען אין די מקווה, דעמאלטס זאל די רב שטיין און דארט קוקן, און טאמער נישט זאל רב המקווה זאל שטיין און קוקן און טרייבן דעם עולם. יעצט, יונגלעך און בחורים האבן זיכער נישט וואס צו זוכן דארט, און אפילו פרישע אינגעלייט אויך נישט. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א אינטערעסאנטע נקודה, ס'איז דא עפעס איינער אין בארא פארק, ער איז נישט די פרימסטער וואס איז דא, זאגט ער מיר אייביג אלעס אסר'סטע, אלעס אסר'סטע, מוזט דאך עפעס מתיר זיין אויך, און נישט נאר דאס, האסט דיך אריינגעלייגט דו ביסט סיי דער שופט און סיי דער שוטר. מען זעצט איין פאר טוהן סעקשועל אביוז, ווי קען מען ערגעץ יא טוהן? זאג איך אים קודם כל מען קען איבעראל טוהן, מען טאר אויך נישט טוהן מיט קטינים מיט קליינע, כ'מיין על פי תורה טאר מען נישט טוהן מיט גרויסע אויך נישט, איך רעד מיין מישן איז מען זאל נישט טאטשן קינדער דעטס אלל. יעצט כ'וויל דיר זאגן א מורא'דיגע זאך, כ'בין געגאנגען קויפן געז, ס'איז דא א פז געז סטעישן אונטן אין בני ברק ווען מען פארט ארויס אויף כביש גהה, קיצור גיי איך דארט און איך קויף געז, כ'פיל עס אן די אוטא, און נאכדעם פארשטייט זיך איך מעג דאך גיין אין טוילעט קטנים אויך, ניין? גיי איך אריין זעה איך דארט א סיין יונגלעך און מיידלעך, ס'איז דער זעלבער טוילעט יונגלעך און מיידלעך, זעהט אויס אז דאס וואס אונז וויל מיר יעצט מאכן אז ס'זאל זיין סעים דזשענדער און אין די טוילעט זאל יעדער מעגן גיין, אין בני ברק האט מען דאס שוין לאנג, גיי איך אריין, כ'מיין ס'שטייט יונגלעך און מיידלעך בין איך דאך בארעכטיגט אריינצוגיין, זעה איך אז אינעווענדיג איז אפגעטיילט צוויי צימערן, איינס איז דא א פיקטשער פון יונגלעך און איינס פון מיידלעך, עניוועי גיי איך אריין ביי די יונגלעך, ווי איך וויל אריין גיין ביי די יונגלעך עפענט זיך אויף די מיידלעך טיר, ס'איז אין די זעלבע שמאלע קארידאר, און ס'קומט ארויס א ליטווישער בחור מיט א מיידל, ס'איז נישט געווען זיין ווייב, ס'איז געווען א מיידל, ס'האט אזוי אויסגעזען, און טאמער ס'איז זיין ווייב וואלט ער דאך געגאנגען מיט איר אין בעט, בין איך געגאנגען, כ'האב מיך, ס'האט ממש האט מיך אנגעכאפט א ציטער, אזאנס איז דא אין בני ברק, כ'האב לכהפ רב לאנדא'ס. בד"ץ, קודם געוואלט רעדן צו הרב לאנדא, האב איך געזאגט איך רעד מיטן בד"ץ, כ'וועל עס דערציילן, זאגט יענער דאס איז דיין פראבלעם? ס'איז נישט דא איין בית כסא אין גאנץ ארץ ישראל אין קיין שום געז סטעישן וואס האט נישט די זעלבע, שוין, איז דער וואס ער זאגט אז ער וויל איך זאל עפעס מתיר זיין, קום אויף בני ברק וועסטו טרעפן א בית כסא, עס גייען אריין יונגלעך און מיידלעך אין די זעלבע בית כסא, עס איז נאר דא צוויי טירן, און דו וועסט קענען אנהוקן מיט איינעם, ס'איז ממש אזא שאנדע, כ'האב ממש נישט געגלייבט וואס איך זעה. ס'איז אנבעליוועבל. פאר דער פון בארא פארק וואס וויל וויסן וואו מען קען גיין, קום אויף ארץ ישראל, דאס איז די ערוות הארץ. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די שווערסטע מלחמה, ווייל ער האט עס געגעבן פאר ארץ כנען, און כמעשה ארץ מצרים און כמעשה ארץ כנען לא תעשו. זיי האבן דא אראפגעלייגט אז אלע זנות זאל זיין אפן. שפעטער ווען דער אייבערשטער האט עס געוואלט צונעמען פון זיי און געבן פאר אידן, זעמיר אונז אריינגעפאלן אין א שמוציג פלאץ, א פלאץ וואס איז געווען שטופי זימה אלע יארן. און אזוי זעהן מיר היינט אויס. און ואין איש שם על לב, צו איינעם באדערט עס? כ'בין אזוי דערציטערט געווארן, כ'האב עס נישט געקענט גלייבן, און כ'בין זיכער. די חזירים זענען גענוג קלוג, זיי ווארטן דארט אינדרויסן, און זיי זעהן ווי א מיידל גייט אריין, אדער א ווייבל, גייט מען איר נאך, ס'איז דאך דא צוויי רעסטעראנטס אין ביידע זייטן, און מען גייט איר נאך. און מען קען שפילן ליבע, עס קאסט נישט קיין געלט, מען דארף אפילו נישט קיין האטעל, און עס איז נישט דא קיין ווידיאו וואס עס טוט עס אויפכאפן אז דו ביסט אריין אין בית כסא, ווייל דאס האב איך שוין געפרעגט, איך האב געפרעגט צו עס איז דא דארט א ווידיאו כאטש אז מען זאל קענען קאנטראלן, זאגן זיי ביסט משוגע פאר וועם זאל זיין א ווידיאו, ווער האט דא א פראבלעם, גיי יא אריין גיי נישט אריין, ווען איך בין געווען א בחור זענען געווען די האט נעימס דיזינגאף, ארלוזורוב, הירקון, דאס זענען געווען די פלעצער ווי דו האסט געקענט טון וואס דו האסט געוואלט, זיי האבן זיך געדרייט די זונות, מיט די אלע חברה היינט אין בני ברק אין געז סטעישן, אנבעליוועבל איך בין אזוי שאקט פון דעם מצב וואס איך האב געזען, און נאכדעם איז נאך דא משוגענע טאטעס וואס שיקן די קינדער דא אויף ארץ ישראל, איך גיי דא ארום פון ישיבה צו ישיבה פאר שוואכע בחורים, עטס ווייסט רבותי אין יעדע ישיבה אין ברוקלין צו אין מאנסי וואס איך קען איז דער ראש ישיבה א חזיר, טאמער האב איך נאכנישט געוויסט אז ער איז א חזיר קאלן מיך יעצט אן בחורים כסדר, דו האסט אמאל געהאט אים אויפן האטליין זאג איך ניין, זאגט ער דו ווייסט ער האט מיך געטאטשט. גערעכט. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט צום גלייבן. למעשה וואס וויל איך פון דעם ארויסברענגען, שיקסט אוועק א קינד, דו ווייסט נאכנישט וואס ער טוט, אז די תורה זאגט כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, זאלסטו פארשטיין אז די תורה איז נישט מגזם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איינער האט מיך געפרעגט צו וואס ביסטו דאס מגלה, מ'זאל קומען דא זינדיגן? ניין, נישט וועגן דעם. כ'בין עס מגלה ווייל איך וויל מסביר זיין פארן עולם. למשל דו ביסט א קאר דרייווער, שטעלסט זיך אפ, דו פילסט אן מיט געזאלין. זאגט דיין זון, טאטי איך דארף גיין פיפי, אדער איך דארף גיין דוקי. נו, זעהסט איך א בית הכסא, ס'איז א פאבליק בעטרום, דער איז נאטינג ראנג. זאגסטו דעם קינד, איך וויל אנפילן געזאלין, און דו וועסט גיין אין בית הכסא. דערווייל ביז דו פילסט אן געזאלין, קען דארטן ווארטן א חזיר אדער א חזירה, עס קען ווארטן א מיידל אויך, די זעלבע האלוועי אין די טוילעט, און נאכדעם וועסטו האבן געזאלין און דיין זוהן וועט האבן א פיפיק אין אחור אדער אין פיסק, דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר זיין, אונז לעבן מיר אין אזא מין פארשטינקענע לאו לייף סאסייעטי דעט אלעס איז א חפץ חשוד. נאר וועגן דעם זאג איך עס. די מאמע איז פארשרעקט וואס דא גייט פאר. און די זעלבע גייט יעצט זיין אין אמעריקע אויך. דער פרעזידענט וואס האט באקומען די ווייניגסטע, ער איז די שוואכסטע פרעזידענט צווישן אלע פארטי פלאס פרעזידענטס, ער איז געווען ביזי אז מען זאל מאכן גאנץ אמעריקע זאל יעדער וואוטן פאר משכב זכור. און דעסוועגן דאך ווען זיין פרוי איז געגאנגען אין אמסטערדאם, זי כאפט נישט אז די שטאט געהער פאר איינעם, עס געהער פאר מענדעלע חזיר, און זי האט זיך דארט אנגעשיקערט צו אנגעדראגט ווער ווייסט, אין א קלאב, האט עס אים וויי געטון, פארוואס די גאנצע וועלט זאל ווערן השחתה, נאר ער געבט אבאכט אויף זיינע קינדער. אזא מין זאך ארבעט עס, און וועגן דעם שטראפט מען אים פון הימל, ער קען נישט מצליח זיין. ווען די אלע וואס האבן אראפגעברענגט די וועלט, וועלן זיך אומקוקן צען אדער פופצן יאר ארום וואסער א חורבן זיי האבן געמאכט, וועלן זיי אליינס נישט גלייבן, אז זיי זענען געווען די וואס האבן עס געטון, מען ברענגט אראפ ממש די וועלט, און ס'זאלן כאטש זיין אפאר מענטשן וואס זאלן מוחה זיין און זיך לאזן הערן, איז נישט דא קיינער, אזא געזעץ, און מען מעג זיך אליינס הרג'נען, מען העלפט צו, דער דאקטער העלפט צו ס'זאל זיין א גרינגער טויט, טענה'ט ר' דוד פיינשטיין דאס איז פאליטיק, ער איז נישט פארמישט אין פאליטיק. ס'איז דא דער וואס איז געשטארבן בערך אפאר חדשים צוריק, ער איז געווען דער פירער פון גאנץ די לאוער איסט סייד, איך וויל שוין נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז שוין א נפטר פיפטער אבי געזונט, זיי האבן גענומען די אלע שייגעצישע פראגרעמס, די אלע משכב זכור פראגרעמס, און איך האב יענעם אמאל געפרעגט, ווייל איך האב דארט געבויעט די מקוה, איך האב איבערגעבויעט, האב איך אים געפרעגט אמאל, דו האסט נישט מורא פארן אייבערשטן? זאגט ער, איך בין נישט קיין רב, הרב דוד פיינשטיין איז מיין רב, ער זאגט מען מעג, סאו אויב שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, אדער אנכי ה' אלוקיך און לא יהיה לך אלהים אחרים, איז אלעס מותר, קומט אויס אז אלעס איז פאליטיק. חס ושלום. אזוי דאס איז די וועלט היינט. דא א ניגון ס'גייט אזוי. דוד דוד שטיי אויף פון דיין שלאף. ר' דוד וועקט אייך אויף. די וועלט קוקט ארויף אויף אייך. איר הייסט א שטארקער פוסק, אבער איר מאכט אייך נישט וויסענדיג. איך קום יעצט פון א גאנצע אסיפה וועגן ברסלב, מען האט גערעדט וועגן ברלנד האט יא געזינדיגט נישט געזינדיגט, בקיצור ביי אים איז דא דריי כיתות, איין כיתה האלט אז ס'איז שקר, א צווייטע כיתה האלט אז ער האט שוין תשובה געטוהן, איי וואס איז מיט די אלע פרויען וואס זיי דארפן זיין אסור לבעלה, ער האט תשובה געטוהן. א דריטע כיתה האלט אז ער האט עס געדארפט טוהן ווייל ער האט אלץ געזאגט מען דארף אראפברענגען אלעס צו די עמק הקליפות און פון דארטן צוריקקערן זיך, יעצט אראפגעברענגט צו די עמק הקליפות האט ער, אבער צוריקגעברענגט האט ער ליידער גארנישט. עניוועי, האב איך געפרעגט די חברה וואס זיי האלטן אז ס'איז קיינמאל נישט געשעהן, ס'איז דא פרויען וואס זענען געגאנגען צו די צייטונג, דא איז הוצאת דיבה זייער הארב, און וויאזוי קען דאס זיין אזא זאך? אז ס'זאל זיין גארנישט מיט נישט, ס'איז ממש נישט אמת געווען. בקיצור, האט מיר איינער מסביר געווען, ס'איז געזעסן ביי די מיטינג, און ס'עפעס אזא גוטער געדאנק, אז איך זאג עס נאך. עטס ווייסט מ'זאגט, דזשיניעס קריעטס און טאלענט אימיטעיטס. כ'זאג עס נאך. ער זאגט אזוי, לעזער בערלאנד האט געהייסן דער גרעסטער עובד אין ברסלב, וואס אין ברסלב איז פול מיט עבודה. טאמער ווערט מען געוואויר אז ס'איז אמת, הייבט יעדער אן צו פרעגן א שאלה, און וואס איז מיט אנדערע חסידות'ער? וואס איז מיט מאטעלע? מיט סרול זיין זון ווייסט מען שוין. מענדל, ר משה'לעס זון ווייסט מען אויך. אבער וואס איז מיט די אלע אנדערע גרויסע רעבעס? כ'קען נישט די אלע נעמען, איך וויל זיי נישט אויסרעכענען, אבער אויב דאס געשעהט ביים גרעסטן עובד, און וואס איז מיט די אנדערע רעבעס? איך קען א פרוי וואס זי האט מיר פארציילט, קוואוט, א גרויסע רבי אין ירושלים, ער לעבט שוין נישט, האט געוואלט זינדיגן מיט איר, און זי איז אן אשת איש, אבער זי איז געווען, זעט אויס, א קלעסי לוקינג ירושלימ'ער פרוי. זאגט ער פאר איר, קום לאמיר גיין אין בעט, לאמיר זיך אויסטון. זאגט אים, הייליגער רבי, איך פארשטיי נישט, דאס איז דאך די גרעסטע עבירה, איך בין דאך אן אשת איש, איך באלאנג דאך צו מיין מאן. זאגט ער איר אזוי, קוואוט, האט זי מיר פארציילט, זי האט געזאגט, ווען ס'איז א רבי מיט חסידים איז אנדערש דער דין. פארוואס? ווייל דיין מאן בעלאנגט צו מיר, דו בעלאנגסט צו מיר, דיינע קינדער בעלאנגען צו מיר, דיין ריעל עסטעיט בעלאנגט צו מיר, דיין הויז בעלאנגט צו מיר, אלעס וואס דו האסט בעלאנגט צום רעבן. ממילא איז נישט די פשט איך נעם דיך צו פון דיין מאן, איך גיב דיר צו צו דיין מאן. און ער איז געווען איינער פון די חשובסטע רעביס אין ארץ ישראל. און מיט דעם האנדלט מען דא. די רעביס נוצן אויס זייער כח פאר פאוער, פאר סעקס, פאר געלט. און אונז זעמער טיף טייער אין דר'ערד. יעצט, איך רעד נישט פון אהרוניקעוו מיט זאליקעוו, פאר זיי ווייסט מען דאך. מ'רעדט פון רעבעס וואס אמאל האט מען געמיינט אז זענען עובדים און זיי רעדן פונעם אייבערשטן. און דאס איז א זאך, א געדאנק וואס איך האב געהאלטן איך דארף עס איבערזאגן, ווייל קודם כל ס'איז אמת, און צווייטנס, עט די ענד אוו די דעי, פונקט אזוי ווי די אלע וואס רודפ'ן מיך ווערט מען געוואויר זענען פעדעפיילס, יעצט גייט מען געוואויר ווערן אז די אלע רעבעס זענען די זעלבע זאך. און וועגן דעם וויל קיין שום חסיד נישט מודה זיין, ווייל אויב נישט שטעלט זיך א שאלה און וואס איז מיט דיין רעבן? מיר דאך אויך נישט בעסער. עניוועי, האטס מיר אלע א לעכטיגן שבת און א פרייליכן יום טוב.